מען צינדט אן די לעקטער אין צימער, מען צינדט אן די לייט, די לעקטער אין צימער, און מען כאפט זיך אויף. דאס איז אויב ער לערנט פרק הישן שיעור פשוט. אויב ער לערנט בקיאות פרק הישן. אבער טאמער לערנט ער עס בעיון פרק הישן, איז דעמאלטס איז נישט גענוג אנצינדן די לעקטער, דעמאלטס דארף מען גיבן א געשריי, יאנקל כאפ זיך אויף! גיב זיך א געשריי! האט געזאגט רבי לייבל אייגער אז ס'איז דא צוויי דרכים וויאזוי רבונו של עולם וועקט אויף כביכול כלל ישראל. ראש השנה מיטן שופר, עורו ישנים משנתכם, והקיצו מתרדמתכם, דאס איז ראש השנה, מיט די תקיעות, דריי חדשים נאכדעם איז דא להדליק נר, אנצינדן די לעקטערע, און אזוי זיך אויפכאפן, און אזוי זיך גיבן א כאפ אויף, זען אז ס'איז דא א בורא עולם. ויעש כן אהרן וואס זאגט רשי הקדוש אין די בהעלותך את הנרות ויעש כן אהרן זאגט רשי להגיד שבחו של אהרן שלא שינה נישט געבליבן שלאפן מ'האט זיך אויפגעכאפט האלט מען דא יעצט און זיץ זיך אויף זיך צו גיבן א כאפ אויף נישט בלייבן אונטער דיינע נאר זיך גיבן א כאפ אויף פארשטייט זיך אז ס'ידוע אז ס'שטייט איבעראל אז דער זיך אויפכאפן פאר חנוכה צו מקבל זיין דעם אור החנוכה איז דורך אור התורה, ווי דער קדושת לוי שרייבט דעם לשון, ער זאגט אם כן שעיקר הנס היה רק על שרצו להעבירנו מתורתינו הקדושה, און והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו האט הצילנו מגזירה הזאת, זאגט די קדושת לוי איז מהראוי לכל אחד אשר בשם ישראל יכונה, הערט א לשון קדושת לוי, מהראוי לכל אחד אשר בשם ישראל יכונה, וואס הייסט נאר א איד, לשים בשכלו להתמיד בתורתו יתברך אין די טעג כי הם ימים ראויים לכך. ער ברענגט א ראיה דער קדושת לוי אז די טעג איז טעג פון תורה וואס פלאקערט די תורה פארוואס? וואס איז די ראיה? אז די איינציגסטע טאג אינמיטן די וואך מ'זאל ארויסנעמען אינמיטן די וואך צוויי ספרי תורות, נישטא כזו זאך, נאר ראש חודש טבת. ראש חודש טבת נעמט מען ארויס צוויי ספרי תורות. אינמיטן די וואך נישטא כזו זאך ארויסנעמען צוויי ספרי תורות. זאגט ער פארוואס? ווייל דאס איז די טעג תורה. תורה, יעדער איינער מיט זיינס, מ'קען מחזק זיין מער אין תורה, יעדער איינער מיט זיינס. מיר זאגן אז די סטייפלער זכרון לברכה, די קהלות יעקב האט געזאגט אמאל, אז פון ירושלים אנקומען קיין בני ברק צופיס קען מען אנקומען מיט צען געלעכטערס, מיט צען געלעכטערס קען מען אנקומען פון ירושלים קיין בני ברק צו פיס, וואס הייסט? מיט א ביז צו דעם רמזור, ביז צו דעם רעד לייט, צו דעם רמזור קענסטו אנקומען, עס איז א געלעכטער, יא, ביז דארטן גיין צו פיס איז א געלעכטער, ביז דעם ביז דעם רמזור אנקומען איז א געלעכטער, ווייטער אנקומען ביז צו דעם קומענדיגן צומת, ווייטער נאך א געלעכטער. א געלעכטער, מען קען גיין. ביז צו די קומענדיגע רמזור, נאך אויך א געלעכטער. אזוי זאגט ער מיט צען געלעכטערס קען מען אנקומען פון ירושלים קיין בני ברק צו פיס. זאגט במה דברים אמורים? זאגסט פאר א אינגערמאן, ס'איז ערב חנוכה, זעץ דיך אוועק לערנען דריי פיר שעות רציפות. עס איז צו גרויס אויף מיר, עס איז צו שווער אויף מיר. זאג נאר, אבער א האלבע שעה איז א געלעכטער? האלבע שעה לערנען איז א געלעכטער, רציפות. אויב א האלבע שעה איז אויך איבערגעשטרענגט, א פערטל שעה איז זיכער, צוואנציג מינוט איז זיכער א געלעכטער, א געלעכטער. נו, אלא מאי, ס'איז דאך אזוי לאכעדיג צו מאכן נאך א געלעכטער נאך צוואנציג מינוט. און אזוי נאך צוואנציג מינוט וועסט דיך פלוצלינג טרעפן מיט א דריי שעות רציפות. דארפסט נישט טראכטן יעצט וועגן די קומענדיגע געלעכטער, דו טראכסט יעצט נאר אויף איין געלעכטער. איין געלעכטער, לכבוד חנוכה וויל איך וויל איך מאכן עפעס א געלעכטער, וואס? א האלבע שעה רצוף, טראכט אויף דעם ערשטן געלעכטער, אז מיט צען געלעכטערס קען מען אנקומען פון ירושלים קיין בני ברק, ס'איז נישט נאר באיכות, ס'איז אויך בכמות, א מענטש קוקט אן דעם תוספות, ס'איז צו שווער פאר מיר, נע איך קען נישט איך פארשטיי נישט, אבער די קשיא קענסטו? איין קשיא, אלא מאי עס וועט גיין זיין נאך א קשיא, די קשיא די צווייטע קשיא אויך א געלעכטער. פריוו אפרו צו מוצן ער מוז נאך אנקומען צום אוהדי שלום אורחת זאגן תגיד מיט געלעכטערס נעם מאך נישט שווער דאס לעבן נעם נעם אן א געלעכטערס יעצט פאר חנוכה נעם אן א האלבע שעה רצוף יא א געלעכטער לכבוד חנוכה ער זאגט רבי חיים קניבסקי זאגט פאר זיין זון אז דער אימרא וואס די סטייפלער האט געזאגט דאס האט אים געגעבן די התמדה אין די אינגע יארן די צען געלעכטערס אז מיט צען געלעכטערס קען מען אנקומען צו פיס פון ירושלים קיין בני ברק די התמדה אין די יונגע יארן. על כל פנים, אבער דאס איז דאך קלאר, להדליק נר, אנצינדן, זיך געבן א צינד אן. און דער חפץ חיים שרייבט אז ווען א איד זיצט און לערנט, ווי שרייבט החפץ חיים שרייבט עס אין אהבת חסד פרק י"א אין הגהה שרייבט ער שמעתי בשם גאון אחד, אז ווען א איד זיצט און לערנט, דארף ער וויסן דריי זאכן, וואס איז די דריי זאכן? איין זאך, אז עס איז נישטא קיינער אין די וועלט נאר איך. נאר איך, דער נחת רוח וואס דער אייבערשטער האט פון מיין לערנען האט ער נישט שוין פון קיין שום צדיק אפילו פון דעם צדיק הדור נישט. ס'איז דא נאר איך אויף דער וועלט, איינס. די צווייטע זאך, ס'איז נישטא נאר דער טאג אויף דער וועלט, וועסט וויסן האסט נאך, האסט נאר איין טאג צו לעבן וועסט אריינכאפן, יא, נאר דער טאג, ס'איז נישטא מער פון דער טאג אויף דער וועלט. און די דריטע זאך, ס'איז נישטא מער פון די בלאט גמרא וואס דו לערנסט יעצט. ווייל א מענטש טראכט, אוי, א גאנצע וועלט קען ער אזויפיל לערנען. ס'איז גארנישטא, ס'איז דא נאר דער בלאט גמרא, מאך עס לייכט. נאכאמאל, ס'איז נישטא נאר איך בין אויף דער וועלט, ווייל דער נחת רוח וואס דער אייבישטער האט פון מיר האט ער נישט שוין פון קיינעם. ס'איז נישטא נאר דער טאג אויף דער וועלט, דעמאלטס וועסטו וויסן אריינצוכאפן דעם טאג. און ס'איז נישטא נאר דער בלאט גמרא. דער בלאט גמרא, טייטשט דער חפץ חיים טייטשט, והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום, זאגט ער די ערשטע יסוד דברים האלה עס איז נישטא נאר דער בלאט, די צווייטע יסוד מצווך דא נאר דו ביסט די איינציגסטע מענטש אויף די וועלט, וואס פון דיר האט די אייבערשטער נחת רוח, דער דריטער יסוד היום עס איז דא נאר א איינציגע טאג, וועסט דאס לייגן על לבבך, וועסטו ערגעץ אנקומען. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ווי זאגן זיי וישב ראשי תיבות, ויבטחי בך יודע שמך, וישב ראשי תיבות ויבטחי בך יודע שמך, וואס טייטש א פרשה וישב, ווי האט מען געפלעגט זאגן, מען האט דאך געזאגט אין פוילן אז די בראשית פרשיות איז די געפעלצטע פרשיות, האט מען געזאגט אז אלץ געפעלצט ווערט א סוגיות דא די חיי שרה א קיין די אלע זאכן צו געפעלצט נו האט די פני מנחם געזאגט דאכט זיך נאך אז די וישב איז די גרעסטע פראסט, די גרעסטע פראסט, די גרעסטע קעלט דא, א מכירת יוסף, נסיון נסיון ווייטער פון יוסף הצדיק אין די בית האסורים, אבער איין זאך איז געווען, ס'איז געווען פון אנהייב ביזן סוף וישב ויבטחו בך יודעי שמך, אז ס'איז נישטא אין כל התורה כולה רבותי נישטא איינער וואס האט געליטן צרות פונקט ווי יוסף הצדיק, נישט דא נאך איינער וואס האט געליטן פון יוסף הצדיק, און פון די, יא, אין תורה, אין גאנצע תורה איז נישטא איינער וואס האט געליטן ווי יוסף הצדיק, און ס'איז נישטא אין תורה הקדושה איז נישטא די ווארט מצליח אויף קיינעם נאר אויף יוסף הצדיק, די וואך אפאר מאל, שטייט די וואך דרײַ מאל, שטייט ויהי איש מצליח, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, ואשר הוא עושה השם מצליח, דרײַ מאל, פונקט אויף אים שטייט מצליח, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? אויף אים שטייט מצליח, אויף אים דייקא, איר ווייסט די מדרש זאגט אויף דעם? מדרש רבה פ ו, אין די מדרש, ויהי איש מצליח ר' ברכיה אמר, גבר קפוז, איר ווייסט וואס איז קפוז, געטאנצן, איז געטאנצן, אה, די אייבערשטער האט מיר דא צוגעשטעלט, איז דאך אלס גוט, געשפרינגען, די, דאך נישט די ברודערס, נישט יענער, ס'אלס די אייבערשטער, די אייבערשטער, איז דאך אלס לעכטיג, געשפרינגען און געטאנצן.

אלע נע א, די צוועלף יאר איז געווען בסדר, די לעצטע נאכט ער האט זיך מתבונן געווען, און ער איז דעמאלטס אנגעקומען צו א שווערע שברון לב, ווייל ער האט געהאלטן אז זיינע מעשים האט עס גורם געווען, ער האט זיך געדארפט אנהייבן מיט די ברידערס, ער האט געהאלטן אז זיינע מעשים האט עס גורם געווען, און אלעצדינג איז אריבער, אלעצדינג גייט כמעט. כמעט שאמר נואש, נאר ער האט געשריגן ניין די לעצטע מינוט די לעצטע סטאפ יעצט דארף איך זיך מחזק זיין די לעצטע איז שוין געווען ממש האט שוין נישט געקענט יעצט דארף איך זיך מחזק געווען און דעמאלטס אין דעם נאכט איז געווען די חלום מיט פרעה צומארגנס איז ער ארויס פון בית האסורים ווערט משנה למלך אז א מענטש ווייסט ער גייט נישט אריבער דעם יאוש זאגט ער טייטשט ער אזוי רב צדוק וישב בגימטריא דרײַ הונדערט און אַכצן וישב און וויפיל איז יאוש גימטריא? דרײַ הונדערט און זיבעצן. דאס זאגט דיר די תורה אנהייב פרשה. זאלסט וויסן איין זאך, דאס יוסף הצדיק אריבער דעם יאוש, איז נישטא קיין יאוש. נאר וואס איז וישב? וישב איז גימטריא דרײַ הונדערט אַכצן זאגט ער אותיות שיח. אין יעדן מצב האסט דאך צו וועמען צו רעדן, רעדסט זיך שפרעך זיך אויס צום אייבערשטן. שיח. שטענדיג איז געווען געשפרעך געשפראכן מיטן אייבערשטן. דער איזשביצער מי השילוח זאגט ער אביסל אנדערש, ער זאגט עפעס א אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט בערב ילין בכי ולבוקר רינה. זאגט ער צוועלף יאר איז יוסף הצדיק געשלאפן גוט אין תפיסה אין בית האסורים געשלאפן, די לעצטע נאכט זאגט דער איזשביצער האט ער נישט געקענט שלאפן און האט געוויינט א גאנצע נאכט, ער האט געוויינט ווייל ער האט דא זיך ער האט געזען איך בין אזוי ווייט פון טאטן האט זיך דערמאנט די זיבעצן יאר וואס איז געווען ביים טאטן, דא בין איך ווייט אין ערות מצרים רבונו של עולם אין בית האסורים, ער האט געוויינט א גאנצע נאכט. און דער בערב ילין בכי, דאס דער געשריי האט געברענגט דעם הבוקר רינה אז צומארגנס און ווען ער האט געוויינט האט פרעה געחלומט, איר פארשטייט און צומארגן איז הערט א לשון וואס ער שרייבט שרייבט ער בערב ילין בכי ולבוקר רינה ולבוקר רינה זאגט די איזשביצער שמאהבת השם יתברך לישראל שולח צעקה נוראה קודם הישועה פאר ווען ס'קומט די גרויסע ישועה קומט א מצב אזא צעקה נוראה און פון דעם ווערט א ישועה. ווי ער האט זיך געהאלטן און געהאלטן, שוין געווען צוועלף יאר אין בית האסורים מיט אלעדינג, די לעצטע נאכט האט ער נישט געקענט, געשריגן און געוויינט, און צומארגן איז געווען בערב ילין בכי ולבוקר רינה, זאגט ער שבאהבת השם יתברך לישראל שולח צעקה נוראה קודם הישועה, שיהיה הלב צמא לישועה, זאגט ער כי יוסף הצדיק כל י"ב שנה היה ישן בלילה, איז ער געשלאפן ביי די נעכט, אך בלילה הזה, די לעצטע נאכט, בכה מאוד כל הלילה,

רבי מאיר'ל אפטער איז געווען א עני מרוד, ס'איז געווען דער בעל אור לשמים, א צובלוטיגטער ארעמאן, מען האט געפאסט דארטן טאג און נאכט, ס'איז נישט געווען צו עסן, איינמאל האט זיין רעבעצן מצליח געווען צו מאכן עפעס א גוטן דייסע מיט מילך, און דאס איז געווען א הישג, אוי, און זי האט געווארט אז ער זאל אהיים קומען ר' מאיר'ל אפטער זאל אהיים קומען די דייסע מיט די מילך, בקיצור זי איז געגאנגען זי האט דאך עס געדארפט האלטן עפעס, האט זי געבארגט פון די שכיינע א קערה, א קערה עס אריינצוגיסן, זי האט דאס געהאלטן די קערה מיט די דייסע מיט די מילך, זי ווארט ער זאל אהיים קומען, און תוך כדי כך איז אריינגעקומען די שכיינע, און זי האט געזאגט זי דארף צוריק די קערה, האט זי זיך געבעטן ביי איר, לאז מיר נאך אביסל, מיין מאן דארף אהיימקומען, תוך כדי דין ודברים איז די קערה אראפגעפאלן, האט זיך צעבראכן, און די דייסע מיט די מילך איז אראפגעפאלן אויף דר'ערד, די מחיצה בעפר. אוי, דא האט זי שוין נישט געקענט, דא האט זי געפילט באו מים עד נפש, וויפיל זי האט זיך געהאלטן ביז היינט, אבער יעצט האט זי שוין נישט געקענט, זי האט געשאסן מיט א געוויין, זי קען שוין נישט, וויפיל האט זי געהאלטן די עניות, די מרידות, אבער דא אביסל דייסע מיט מילך, ר' מאיר'ל אפטער איז אריין געקומען האט ער געפרעגט וואס איז געשען האט זי אים דערציילט וואס איז געווען האט ר' מאיר'ל אפטער געזאגט שוין איז דאס די לעצטע נסיון דאס איז די לעצטע נסיון פון היינט וועט מען שוין עסן בקערות כסף האט ער איר געזאגט פון היינט גייט מען עסן בקערות כסף און אזוי איז געווען א קורצע צייט ארום ממש א קורצע צייט האט מען אים גערופן זיין רב אין סטאבניק. אין חול המועד פסח איז אריינגעקומען א גביר פון ווארשע א מתנה, וואס איז געווען די מתנה? קערת כסף. מיט די טייטש אז די בערב ילין בכי, דער געשריי ער קען שוין נישט, ער קען שוין נישט, זאגט ער, זאגט ער דאס איז די מ א, אז שולח צעקה נוראה קודם הישועה, אזוי איז דרכו של הקדוש ברוך הוא, פאר די ישועה קומט א צעקה נוראה, שיהיה הלב צמא לישועה, און פון דעם קומט די ישועה, אזוי איז געווען ביי יוסף הצדיק, אבער די לעצטע נאכט דאס האט געברענגט די די צעקה דאס האט געברענגט די ישועה און אזוי ברענגט די צרור המור אין אויף אויף אויף אויף חנוכה איז ער ברענגט אזוי ער זאגט זמרו להשם חסידיו הם הכהנים הנקראים חסידים שנעשה הנס על ידם זאגט די צרור המור כי רגע באפו חיים ברצונו בכאן רמז

מען האט געגעבן א געשריי, און דעמאלטס איז געקומען די גרויסע ישועה, ממילא איז עם השם חזקו ונתחזקה, לאמיר האפן אויף אלע נסיונות וואס יעדע איד גייט אריבער, וויסן אז דאס איז דאן די לעצטע נסיון, רבונו של עולם האב רחמנות, די לעצטע נסיון, און אזוי ארום און ארום, ווי זאגט די מהריל זאגט, א פארוואס פארוואס לייגט מען די שמש אויבן, די שמש אין די חנוכה לעכט, פארוואס איז די שמש אויבן? די וועלט זאגט ווייל. ווייל ער צינדט אן אנדערע, איינער וואס איז מייטיב, מאכט גוטס פאר אנדערע, שטעלט מען אים אויבן. ער מאכט גוטס פאר אידן, שטעלט מען אים אויבן. אזוי זאגט די וועלט. די מהריל זאגט, וסימן, פארוואס איז די שמש אויבן? וסימן, לשום שפלים למעלה, ווייל ער איז דאך נישט קיין לעכטל, ער איז דאך נאר א שמש. אה, איז א שפל, איז ער אויבן. לוסט, אזוי זאגט די מהריל, וסימן לשום שפלים למעלה, ביי יעדן שפלות ארום און ארום, וואס דער מענטש גייט אריבער, זאל ער וויסן אז דאס איז מגביה שפלים, וסימן זאגט ער לשום שפלים למעלה, ער האט דאך נישט זוכה געווען צו זיין פון די חנוכה לעכט, פונעם נרות מצוה, דער שמש, דערפאר איז ער אויבן. אזא שטייגער, זאגט דער הייליגער חתם סופר די וואכעדיגע סדרה, שטייט ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. זאגט דער הייליגער חתם סופר אזוי, יוסף הצדיק ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, וואס איז געווען די דבתם רעה? דער חתם סופר זאגט אז יעקב אבינו האט געשיקט יוסף'ן, דו גיי פאשע מיט די בני הגבירה, מיט די בני לאה, און די בני לאה האבן אים געגעבן א שטופ, ניין, דו גיי זיי א נער משרת ביי די בני השפחות, דו גיי זיי א נער משרת ביי די בני השפחות און דאס איז געווען די דבתם רעה זאגט דער חתם סופר וואס איז געווען דבתם רעה אז זיי האבן מיר געשטופט דו האסט מיר געשיקט צו בני לאה און זיי האבן מיר אוועק געשיקט צו די בני השפחות זיין א נער משרת זאגט דער חתם סופר וואס האבן אים די ברידערס געענטפערט ווען ער האט האט די ברידערס אים געענטפערט ער האט געחלומט שפעטער אז ער גייט ווערן מלך און אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם נצבה איך גיי ווערן מלך

אז דו קענסט נישט סובל זיין מ'איז דיר דוחה צו די בני השפחות, קענסטו קיין מלך נישט ווערן. דאס איז די טייטש זאגט דער חתם סופר ככלל מוסר ביודעינו, מבית האסורים יצא למלוך האבן זיי אים געזאגט, נאר מבית האסורים נאר פון די שווערע מינוטן, נאר פון דעם ווערט מען גרויס. כלומר מתחתית הדיוטא תצמח מלוכה, על דרך, מאשפות ירים אביון. זאגט דער חתם סופר, דאס טייטש ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו, ווייל דיין חלום וואס דו חלומסט אז דו גייסט ווערן מלך, און על דבריו וואס דו גייסט זיך באקלאגן פארן טאטן אז אז מען איז דיר דוחה צו בני השפחה איז דאס א תרתי דסתרי, ווייל אז דו ווילסט ווערן מלך קענסטו נישט ווערן מלך אויב דו באקלאגסט זיך אויף די השפלות, ווייל נאר דורך די שפלות קענסטו ווערן גרויס. ווי זאגט די וועלט? די וועלט זאגט אז ווען האט א דריידעלע געווינען? די דריידעלע גימל געווינען ווען? נאר ווען ער איז אראפגעפאלן. פאר ווען ער איז געפאלן האט ער נישט געווינען. פאר ווען ער איז געפאלן נישט געווינען. ווייל א געפאלענעם העלפט דער אייבערשטער לשום שפלים למעלה. מתחתית הדיוטא ווי האט געזאגט די בית אברהם. האט געזאגט דעם עולם אז מען לייגט אריין א קערעלע אין א גאלדענע בעכער וועט ער נישט וואקסן. נאר אין דר'ערד וואקסט ער דער קערעלע. און די קערעלע דארף זיין אין דר'ערד דארטן, אז מען גייט אריבער די דרעפ דא וואקסט מען, דיר זעט אויס שווער, איז נישט געווען איינער איינער וואס איז אריבערגעגאנגען שוועריגקייטן פון יוסף הצדיק, ס'איז נישט געווען שווערער פון דעם, און דאס האט געברענגט די לבוי קארינא וואס איז געווארן אזוי גרויס. איז דא און דער רבי שלום פון שאץ ברענגט דאס, רבי שלום פון רבי שלום פון שאץ, ער ברענגט דאס אויף די גמרא, די גמרא זאגט דארטן שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות, כתבוני לדורות, זי האט געזוכט כבוד, וואס האט זי געבעטן כתבוני לדורות, האט זי געזוכט כבוד האט זי געזוכט, די ניין, זי האט געשיקט און געבעטן חכמים איין זאך, מען זאל געדענקען די דורות אז זי געווען א יתומה, און זי געווען א יתומה מאב ואם, ס'האט אויסגעזען די ערגסטע אויף די וועלט, איינע אליין געבליבן, די ערגסטע אויף די וועלט, און זי און נאר זי איז געווארן די מלכה אויף מאה ועשרים ושבע מדינה, און זי און נאר זי זי האט געראטעוועט גאנץ כלל ישראל פון להשמיד להרוג לאבד את כל היהודים, זי האט געראטעוועט, דאס זאל מען געדענקען לדורות, געדענקען טוב של פי א' ווען ס'קומט א שווערע מינוט אז נאר פון דעם ווערסטו גרויס, דאס איז די גאנצע פרשת וישב דא, און ווי ס'איז אריבער פון דא פון דארט און פון דארטן און דאס אלצדינג האט אים גרויס געמאכט. דאס האט געברענגט די כתונת פסים ראשי תיבות פוטיפר סוחרים ישמעאלים מדינים, ווי קומט עס אריין די כתונת פסים, ווייל נאר דאס האט אים געמאכט דעם כתונת פסים, די מכירות די די שוועריגקייטן, דאס האט אים דאס האט אים געמאכט, ווייל א קערעלע וואקסט נישט אין קיין גאלדענע בעכער נאר אין דר'ערד, אזוי ברענגט אזוי ברענגט דער רמח"ל, דער רמח"ל ברענגט א מורא'דיג לאמיר נישט זיין קיין קליינע אינגלעך דא, די די פרשיות דא מכירת יוסף מיט די ברידערס. האבן דאך נישט קיין השגות וויפיל מען טרעפן וויפיל מען מען פריוון צו פארשטיין מען נישט האבן קיין השגות וואס דא איז געווען יא אבער הערט א לשון וואס דער רמחל זאגט ער שרייבט עס אויף א פסוק אין א אנדערע וואך שטייט דארט אין א אנדערע וואך אין פסוק ווען די ברידערס האבן נישט געוויסט אז ס'איז יוסף הצדיק און יעקב אבינו האט אויך נישט געוויסט און יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידערס ברענגטס אראפ די בנימינ'ען אראפ ברענגען בנימינ'ען און זיי האבן עס געזאגט פאר יעקב אבינו שטייט אין פסוק אז ויאמר און יעקב אבינו האט געזאגט פאר די קינדער, למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? פארוואס למה הרעותם לי, פארוואס האט עטס אים געזאגט ער האט נאך א ברודער? זאגט דער מדרש אויף דעם, אז דער רבונו של עולם האט אים געזאגט, אני עוסק להמליך את בנו במצרים, איך בין דא עוסק איך דארף ממליך זיין דא זיין זון, והוא אומר למה הרעותם, ער זאגט אזא ווארט למה הרעותם? ער זאגט למה הרעותם איך בין דאך יעצט עוסק להמליך את בנו הערט א לשון פון רמחל, זאגט דער רמחל זה בנה אב, די גאנצע מעשה מיט יוסף הצדיק דאס איז א בנין אב, שלכל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות לאדם או לעולם, איידער די אייבערשטער וויל מאכן גרויס אדער א מענטש אדער די גאנצע וועלט. איידער דער אייבערשטער וויל אים מאכן גרויס, לכל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות לאדם או לעולם, הנה, אין מזדמן לו הטוב, די גרויסקייט קען נישט ווערן אלא מתוך עומק עצה נסתרת, ועל כן יקרה לו קודם לכן צער, דערפאר מוז ער פריערט אריבערגיין א צער. דארף ער פריערט פאר דעם גרויס ווערן דארף פריערט געשען א צער וכענין דאס איז געווען דא ביי יוסף הצדיק אז פארן גרויס ווערן דארף ער אריבער גיין דעם צער ועל כן יקרה לו קודם לכן צער וכענין שאמרו ז"ל שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי אלא על ידי יסורים זה בנה אב די טייטש איז די תורה איז נצחי ס'איז נישט קיין מעשה פון דריי טויזנט יאר צוריק נאר ס'איז נצחי און מ'זאל וויסן מ'זאל די אייבישטער רחמנות זאל ניצול ווערן פון אלע צער אבער להדליק נר חנוכה געדענק אז דער רבונו של עולם פירט די וועלט די ערשטע זאך איז דאך איז דאך די געדאנק רבי ישראל להדליק נר זיך געבן א זיך געבן א להדליק נר זיך געבן א צינד אן מען האט שוין געשמועסט ס'שטייט אין חזל חושך על על על פני תהום זו מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל, וואס איז געווען מחשיכו עיניהם של ישראל? די שפת אמת זאגט, דו ווייסט וואס איז געווען קליפה פון יוון, וואו איז די חושך געווען? זאגט ער, טבעתי, ס'דא א פסוק אין תהילים ס"ט, טבעתי ביוון מצולה, זאגט ער, יוון די קליפה איז געווען טבע, ס'דא א טבע, דער האט מיר געמאכט, דער האט מיר געמאכט, פארגעסן אז ס'איז פונעם אחד יחיד ומיוחד. דאס איז געווען די קליפה פון יוון. טבעתי ביוון, די קליפה אז ס'איז דא א טבע. וואס האט געש. וואס שרייט ווייטער דוד המלך הצילני מטיט ואל אטבעה איך זאל נישט אריינפאלן אין דעם טבע, איך זאל וויסן אלעסדינג איז נאר פונעם אייבערשטן, א ונחתם בטבעת המלך אז די טבע איז פון די מלכו של עולם. דאס איז מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל. וואס טייטש שהחשיכו עיניהם של ישראל? אויף דעם קומט להדליק נר. ניישט די עולם ווייסט וואס דאס איז, דא אזא זאך וואס הייסט א סרט, די עולם ווייסט וואס דאס איז, א ווידיאו א סרט, די פנים ווייסט יא, ווייסט נישט דער עיקר נישט קוקן, איז וויאזוי וויאזוי ווייזט מען דעם סרט, מען מאכט טונקל אין צימער, מען מאכט אויף די וואנט א סרט, יא מען מאכט טונקל אין צימער, אריינגעקומען א אינגל, האט נישט גוט געזען, האט ער אנגעצינדן די לעקטער, האט אנגעצינדן לעקטער האט איינער געפרעגט דו צודרייטער וואס האסטו געמאכט יעצט זעט מען גארנישט יעצט זעט מען גארנישט האט ער געזאגט דאס איז דאס ווען ס'איז טונקל אין צימער זעט עס אויס ממש אזוי ער האט געמאכט מיט איך האב געמאכט דאס ווען ס'איז טונקל אין צימער איינמאל מ'צינדט אן דער להדליק נר חנוכה דאס איז געווען חושך על פני תהום זו מלכות יון שהחשיכו עיניהם של ישראל געמאכט טונקל אין צימער איז דערפאר אריינגעווארפן טבעתי ביון אין דעם טבע להדליק נר מ'צינדט אן די לעמפל מ'זעט אז אלץ איז נאר פונעם גרויסן טאטן אליינס אז אלס איז נאר פונעם בורא עולם אליינס להדליק נר איז די ערשטע זאך אנצינדן גוט גוט דעם לעמפל גוט גוט אנצינדן אז דער רבינו אברהם בן הרמב"ם זאגט די וואכעדיגע סדרה זאגט ער א מורא'דיגע זאך ער זאגט אז שטייט אז רבותינו הראשונים האבן געלערנט פשט די וואך מכירת יוסף ער זאגט אז ס'שטייט רבינו אברהם בן הרמב"ם אז יעקב אבינו שמר מכל ער האט זיך אכט געגעבן פון אלע זייטן וואס אז יוסף הצדיק זאל זיך נישט טרעפן מיט די ברידערס, ווייל ער האט געוואוסט אז ס'איז אנגעצויגן און ער האט געוואוסט מ'דארף דא אכטונגען זיי זאלן זיך נישט טרעפן. זאגט ער געב א קוק, ווען ס'איז געקומען די מינוט וואס פון הימל האט עס געדארפט זיין, איז יעקב אבינו אליינס האט אים געשיקט, לך נא ראה שלום אחיך ושלום הצאן, און ער האט אים אריינגעשיקט דארט. פארשטייסט וואס דאס טייטשט? מיט דאס טייטשט אז אין חכמה ואין תבונה אין עצה נגד השם, אז ער אליינס יעקב אבינו ווער האט השגות, אבער ווי זאגט דער רמב"ן אויף דעם? מ'זאגט דארטן וימצאהו איש והנה תועה בשדה, זאגט דער רמבן, ולהודיענו עוד, וואס איז דא די גאנצע פרשה, ולהודיענו עוד זאגט דער רמב"ן, כי הגזירה אמת והחריצות שקר, די גאנצע השתדלות חריצות שקר, השתדלות יא אבער חריצות איז שקר, ולהודיענו עוד, דאס איז, זאגט ער וואס איז, ווייל וימצאהו איש והנה תועה בשדה, פרעגט ער האסט געזען מיינע ברידערס, און דער איש האט אים געשיקט דארטן, זאגט ער כי זימן לו הקדוש ברוך הוא מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם מען זאל אריין פאלן אין די ברידער'ס הענט, ולזה נתכוונו רבותינו, זאגט דער רמב"ן באומרם כי האישים האלה וימצאהו איש מיינט א מלאך, ווייל שלא על חינם היה כל הסיפור הזה זאגט ער נאר להודיענו כי עצת השם היא תקום, צו וויסן א יעדע זאך עצת השם היא תקום. אוודאי אוודאי החריצות שקר מיינט דאך נישט דער רמב"ן נישט מאכן השתדלות, השתדלות דארף מען מאכן, ווי מיר האבן געשמועסט, פונקט ווי א דריידעלע, א דריידעלע דו מוזט דרייען א דריידעלע, אז דו וועסט נישט דרייען דריידעלע וועט גארנישט זיין, אבער מיטן דרייען זאלסטו וויסן אז צו גימל צו שין וועט נאר דער אייבערשטער מאכן, נאר דער אייבערשטער, איז דריי דריידעלע אן קיין נערוון, ווייל מיט די נערוון וועסטו גארנישט פארדינען, נאך א דריי מיט נאך, גארנישט פארדינען. א גרויסע שפילער פון דריידעלעך קען מאכן נאך אפאר סיבובים אין סין אין קאליפארניע אין שווייץ אין פילאדעלפיע אבער צו גימל צו שין וועט נאר די אייבישטער מאכן ממילא מאכן השתדלות רואיגערהייט וויאזוי געזאגט דער נתיבות שלום מען זאגט אז ווען יוסף הצדיק יעקב אבינו האט אראפגעשיקט צו יוסף הצדיק מען האט נישט געוויסט אז ס'איז יוסף הצדיק די אנדערע וואכעדיגע סדרה מען האט נישט געוויסט אז ס'איז יוסף הצדיק האט ער אראפגעשיקט א מתנה שטייט והורידו לאיש מנחה ווי עס שטייט אין תורה והורידו לאיש מנחה די אנדערע וואך מעט צרי און מעט דבש אביסל צרי און אביסל דבש האט ער געפרעגט איך פארשטיי נישט א מתנה שיקט מען מעט צרי דו ווייסט ווי מען שיקט היינט א טאץ פירות ערב שבת פאר נגידי העם הא? שיקט א שיינע וואס הייסט מעט צרי און מעט דבש פארוואס מעט? זאגט ער יעקב אבינו האט געזאגט מען דארף מאכן השתדלות אבער נאר מעט, נאר מעט, נישט דרייען די דריידעלע צופיל, מעט צרי מעט דבש ווייל דער אייבערשטער פירט די וועלט, נאר דער אייבערשטער, און אזוי טייטשט ר' משה לייב סאסובער, דאס איז די טייטש פון הדלקת נרות חנוכה שטייט אין די גמרא, מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. זאגט ר' משה לייב סאסובער איך האב נישט געטראפן קיין אזא שיעור. אין די גמרא איז דא שיעורים עד שבע שעות עד ארבע שעות עד חצות עד פלג המנחה עד הערב. נישטא עד עלות השחר ס'איז נישטא קיין אזא שיעור עד שתכלה רגל מן השוק וואס מיינט עס תכלה רגל מן השוק? וואס מיינט עס תכלה רגל מן השוק? זאגט ר' משה לייב סאסובער מ'זאגט דעם אינגערמאנטשיק דו גייסט יעצט צינדן חנוכה לעכט יא? פארוואס צינדסטו חנוכה לעכט? ווייל ס'שטייט אין חזל און אז ס'איז געשטאנען אין יענער זייט איז געשטאנען דארטן הונדערט און אַכציק טויזנט גייוסס טובל, הונדערט און אַכציק טויזנט גייסות צבא פון יוונים, און וואס האבן זיי געשריגן, כל מי שמזכיר שם שמים ידוקר בחרב, כל מי שמזכיר שם שמים ידוקר בחרב. דא איז געשטאנען פון די אנדערע זייט וויפיל איז געשטאנען פון אונז? דרײַצן בחורים. קפץ יהודה המכבי קפיצה אחת לתוכם און ער האט געשריגן ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר געגעבן א שיס א קויל געפלויגן כ"ז אלף קעפ זיבן און צוואַנציק טויזנט קעפ די ברודערס אין די אנדערע זייטן איז געווארן ביז אפאר מינוט איז געווארן כולם פגרים מתים און די הונדערט אַכציק טויזנט איז פארוואס צינדסטו דעם לעכטל דרײַצן בחורים האבן דארטן אוועקגעלייגט מיט א פליק ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר הונדערט אַכציק טויזנט יא איינס זייער פיין. פארוואס צינדסטו חנוכה לעכט? ווייל די לעכטל האט געקענט ברענען איין נאכט און ס'האט געברענט וויפיל? אכט טעג, יא? זאגט ער, אויב אזוי אפשר תכלה רגל מן השוק איז אפשר הערסט זיך אויף צו דרייען אזויפיל אין די גאסן אויף דיין השתדלות ווייסט דאך איך פיר די וועלט. עד שתכלה רגל מן השוק, מצוותה, ביז וועסט זיך אויפהערן צו דרייען אזויפיל אין די גאסן אויף דיין השתדלות וועסט שוין פארשטיין, ס'זאל שוין ווערן לעכטיג אין דיין נשמה אז איך פיר די וועלט. מיינט נישט דווקא די רגל, די יד אויך זאל נישט האלטן אזויפיל צייט די טעלעפאן. נישט נאר די רגל מן השוק, אלצדינג ארום און ארום, מצוותה משתשקע החמה, ווי די קדושת לוי זאגט, די חמה איז דאך די טבע, די גוים מונען לימות החמה, דאס זאל שוקע זיין אין דר'ערד, עד שתכלה רגל מן השוק. צו גוט פארשטיין. גוט צו פארשטיין אז די דריידעלע דרייט זיך נישט אונטן, נאר אויב מען דרייט אים פון אויבן, און אז נישט קענסטו רעדן צום לאמפ. די דריידעלע דרייט זיך נישט אונטן נאר אויב מען דרייט אים פון אויבן. אויב מען דרייט אים פון אויבן קען ער שטיין אפילו אויף איין פוס, אויף איין שפיץ שטייט ער און דרייט זיך ארום קאדאטשקעס, פארוואס? ווייל איינער האט אים געדרייט פון אויבן. ווען ס'ענדיגט זיך דער כח פאלט ער. דארפסטו גוט געדענקען. איך פרעג דעם דריידעלע, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, וויאזוי שטייסטו אויף איין פיס און טאנצט נאך קאדאטשקעס? זאגט ער, איך קען טאקע נישט, איינער האט מיר געדרייט פון אויבן, ווען עס ענדיגט זיך דער כח פאל איך. אסאך אינגעלייט ווייסן נישט על רגל אחת וויאזוי מאכט ער חתונה קינדער על רגל אחת, ארום און ארום ענינים וואס ער פארשטייט נישט וויאזוי ער האלט זיך על רגל אחת, יא? אבער די תשובה איז איין זאך, איינער דרייט אויף פון אויבן, און דארפסטו גוט געדענקען חנוכה, אין יעדן זאך, ווען ס'גייט אזוי צו ס'גייט א שטרוי, דארפסטו גוט פארשטיין, די אמרי אמת פלעגט באווייזן פאר די אינגעלייט די מהרל, מ'זאל גוט אריינקוקן אין די מהרל, אז דא נאך מכירת יוסף, שטייט דאך נאך אלעם, ווען יוסף הצדיק איז נתגלה געווארן צום שמעון, עוד יוסף חי, ער האט געשיקט צום טאטן א מתנה, וואס האט ער געשיקט צום טאטן, לאביו שלח כזאת, עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים, זאגט די מהרל וואס איז טייטש עשרה, וואס איז צען חמורים, פארוואס איז צען, פארוואס איז נישט ניין, פארוואס נישט ניין, פארוואס איז נישט צוועלעף, וואס איז עשרה, זאגט די מהרל עשרה חמורים, ער האט געזאגט צום טאטן, האב נישט קיין קפידא אויף די צען ברידערס, ווייל ס'איז א מעשה חמור, א חמור האט א דעה אויפן בעלעבאס ווי צו גיין, די זעלבע זאך האבן זיי אויך נישט געהאט קיין דעה ווייל ס'איז אלעס די אייבישטער אליין, א חמור האט א דעה אויפן בעלעבאס ווי צו גיין. און די זעלבע זאך איז אויך דא א מעשה חמור געווען, ווייל ס'איז אלס געווען פון אויבן, פארוואס, ווייל ס'האט געדארפט אנקומען נושאים מטוב מצרים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, דאס אריינצולייגן טיף אין קאפ, ווי דער בית ישראל פלעגט זאגן אז יוסף הצדיק האט געשיקט צום טאטן דארט שטייט וירא את העגלות, האט אים געשיקט עגלות. וואס איז די עגלות? וואס זאגט רש"י? עגלה ערופה, איז געווען א סימן, האט געלערנט מיט אים עגלה ערופה, האט דער בית ישראל געזאגט, אה, וואס איז ביי עגלה ערופה, וויאזוי שטייט אין פסוק ביי עגלה ערופה? לא נודע מי הכהו, לא נודע, האט ער געשיקט צום טאטן זאגן, טאטע דו מיינסט דו ווייסט ווער האט מיר פארקויפט, לא נודע, ס'איז אלץ די אייבישטער אליין, לא נודע מי הכהו, אלץ איז נאר די בורא עולם אליין, אזוי וישב ראשי תיבות ויבטחו בך יודעי שמך, און אזוי טייטשט די צרור המור אין פרשת ואתחנן אז דערפאר הייסט עס חנוכה, ער פרעגט א קשיא, חנוכה ווייסט מען חנו כ"ה אויף כ"ה כסלו, אה? פסח איז אויך דא די תאריך די דאטום? ביי שבועות איז אויך דא די דאטום, אין די נאמען פון די יום טוב. פורים איז אויך דא די דאטום, וואס איז פונקט חנוכה? כ"ה כסלו, כ"ה, אריינגעלייגט א כ"ה. פארוואס פסח איז נישטא די דאטום, שבועות איז נישטא, סוכות איז נישטא, פורים איז נישטא, קיינמאל נישטא, וואס איז דא אריינגעלייגט דעם דאטום? דא שרייבט דער צרור המור איידער ער זאגט דעם ווארט, שרייבט ער א מורא'דיגע לשון, ער שרייבט ואני הצעיר, דער הייליגער צרור המור, ואני הצעיר אברהם סבע, רוצה לגלות לך בכאן מה שנתגלה לי. אז וואס? אז די חשמונאים, זיי האבן נעבעך נישט געקענט דעמאלטס לערנען, מ'האט נישט געקענט דאווענען, מ'איז געווען אזוי פארקאפעט, וואס האבן זיי געקענט? איין זאך שרייען, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, געדענק אז נאר אחד יחיד ומיוחד. אויסער דעם האבן זיי גארנישט געקענט, מ'האט נישט געקענט לערנען, נישט געקענט צאמצונעמען דעם קאפ, מ'שטייט דא און מ'שרייט, מ'האט נישט געקענט, וואס האבן זיי געקענט נאר, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, איז דא דארטן פינף און צוואנציג אותיות, און מיט דעם איז געווען די נס. יעצט קומט אויס אז די נאמען חנוכה כ"ה איז על שם הנס, נישט על שם די דאטום. זאגט דער צרור המור אין פרשת ואתחנן, ער זאגט נאר דאס האבן זיי געקענט, זאגט ער בכח זה היחוד, ער שרייבט לכך החשמונאים מרוב הצרות והגזירות, לא היו יכולים לעסוק בתורה, היו מייחדים את השם בפסוק שמע ישראל השם אלקינו השם אחד שיש בו כ"ה אותיות, ובכח זה היחוד נצחו את כל אויביהם, עד שלזה קראו שם המועד הזה חנוכה, לרמז, היחוד של פסוק שמע ישראל השם אלקינו שיש בו כ"ה אותיות, און מסיים אויף דעם שטיקל, זאגט ער דארטן, אז דעם גאנצן שם המפורש, מכבי בגימטריא עין בית, וכן ראוי לנו זאגט ער לעשות בצרות הגלות לייחד שם המיוחד בענין שנצא מהצרות, געדענק איך גוט דעם שם המיוחד נאר מיט דעם קומען די אלע יא. אונז זאגט מען אויך, יעדער איינער זאגט דא צוויי מאל א טאג שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, יא? אבער זיי האבן אנדערש געשריגן די חשמונאים פון דעם איז געווארן א חנוכה פון די פֿינף און צוואַנציק אותיות שרייען אין אזא מצב ארויסשרייען אין אזא מצב דא ארויסשרייען ארויסשרייען אין אזא מצב דא ארויסשרייען דעם דעם כ"ה אותיות דעם שמע ישראל אזוי טייטשט דער ראדזימינער אין די וואכעדיגע סדרה ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם ווי אריינווארפן אין בור וואס איז נחשים ועקרבים? אלע פרעגן דאך די קשיא, וואס איז נחשים ועקרבים איז געווען בעסער פאר די ברידער? וואס האט מען אריינגעלייגט אין נחשים ועקרבים? זאגט דער ראדזימינער אז ראובן האט געוואוסט, ראובן האט געוואוסט ער וועט בלייבן מיט די ברידערס, עפעס וועט דארטן זיין, אדער ער וועט זיך בעטן ביי זיי האטס רחמנות, אדער מען וועט זיך אנהייבן צו קריגן, ער וועט אנהייבן צו גיין מיט זיי מיט כח, אדער ער וועט זיך בעטן. ער וועט אנהייבן מאכן השתדלות, חריצות איז שקר, דא וועט זיין א בראך. ער זאגט לייגט'ס אריין אין בור, דארט נחשים ועקרבים, דארט נישט שרייען צו קיינעם נאר צום אייבערשטן, דארט וועט ער געראטעוועט ווערן, און אזוי איז געווען. ווייל אויב א מענטש ווייסט נאר די כ"ה אותיות שמע ישראל השם אלקינו השם אחד נאר פון דעם איז געווען די ישועה טאקע. פון דעם איז געווען די ישועה. ארום דאס איז די פרשה איז ללמדנו אויף אלע עניינים. דאס איז די פרשה און דאס איז חנוכה. כ"ה אויף די כ"ה אותיות. און דער אמונה איז בכל עת ובכל זמן די זעלבע זאך אין רוחניות אויך. א מענטש פילט זיך שפל אין רוחניות, ווער רעדט ס'קומט חנוכה נישטא קיין שפל, חנוכה איז דאך למטה מעשרה, הא? חנוכה איז דאך אפילו איינער וואס איז למטה מעשרה, חנוכה אפילו איינער וואס איז על פתח ביתו מבחוץ, חנוכה אפילו איינער וואס איז בצד שמאל, חנוכה איז א זמן, ווי זאגט דער דער דער דער דער מאור עינים, ברענגט דעם לשון דארטן, כהשם כביכול, אזוי שרייבט דער מאור עינים, כהשם כביכול בעצמו, א מורא'דיגע לשון, כהשם כביכול בעצמו מוריד את עצמו אל האדם, ומאחיז בו את האור, חנוכה, להדליקו ולשוב ולחזור אל השם, ולעובדו בהתלהבות ושכל גדול, וזה נעשה בכל שנה בבוא הזמן של מצוות נר חנוכה. בכל שנה, רבותי, כי השם כביכול בעצמו מוריד עצמו לאדם ומאחיז בו את האור. יעדער איינער, דער כלי יקר זאגט, דער כלי יקר זאגט אין די אנדערע וואכעדיגע סדרה אנהייב פרשת מקץ, אז פארוואס איז שם שם הוויה איז דעם אייבערשטנ'ס נאמען יוד קיי וו קיי? פארוואס איז יוד קיי וו קיי? פארוואס איז דעם אייבערשטנ'ס נאמען פונקט די אותיות יוד קיי וו קיי? פארוואס נישט אנדערע אותיות? זאגט די כלי יקר א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט די מילוי פון די אותיות איז די קלענסטע נאמבער, פיל אן אלף, אלף, פיל אים אן, במילואו, אלף, אלף, למד, פא, וויפיל איז? הונדערט עלף, אסאך, בית, פיל אים אן, בית, בית יוד תיו, וויפיל איז? פיר הונדערט צוועלף. יעדע אות איז פיל. יוד קיי וו קיי די קלענסטע מילוי יוד וויפיל איז יוד וו ד' וויפיל איז צוואנציג יוד יוד וו ד' איז צוואנציג היי איז היי א' וויפיל איז זעקס וו איז וו א' וו איז דרייצן זאגט ער ווייל דאס איז די קלענסטע מילוי און די אייבישטער זאגט ווען א מענטש איז נידעריג אין רוחניות אין גארעט ווען ער אני אשכון את דכא ווען עס איז די קלענסטע נאמבער דארטן בין איך מיט מיט אים זאגט די אייבישטער ווען ס'איז די קלענסטע נאמבער, אני אשכון את דכא, טייטשט די כלי יקר, דערפאר שטייט ברוך הגבר אשר יבטח בשם והיה השם מבטחו, פרעגט די כלי יקר האט געדארפן צו שטיין והיה בשם מבטחו, וואס הייסט השם? זאגט ער ניין, השם, דער שם שמים וואס דאס איז די קלענסטע מילוי, די קלענסטע נומער, דאס איז די גרעסטע מבטח פון א מענטש אין א שווערע צייט, אז זעהט זיך אז די אייבערשטער מיט דיר אין יעדן אין יעדן מאמענט, דארף זיך א שטארק געבן אבער אבער אויפן גרעסטן א שטארק געבן, ווער רעדט אין אזעלכע טעג וואס דא קומט דאך נאר דער שפת אמת זאגט א לשון אויף חנוכה ער זאגט עיקר היום טוב הזה, נע א מענטש מיינט צו צו הויך פאר מיר, באלד גיין איידער מען רעדט א אידיש ווארט, ער מיינט עפעס צו צו גרויס פאר מיר, ער שרייבט עיקר היום טוב הזה הוא לבינונים ולחלושים. מיין יום טוב, לבינונים ולחלושים. דאס איז דער פאר איז עס למטה מעשרה וואס ידיע אין אין פתח ביתו מבחוץ. עיקר יום טוב פאר די פאר די ווייטע פאר די ווייטע מענטשן. די עולם קען אידיש יא? דער משנה ברורה זאגט אז מען זאל צינדן חנוכה לעכט מצוה מן המובחר מען זאל צינדן מיט וואס? מיט צמר גפן. צמר גפן וויאזוי רופט מען אויף אידיש צמר גפן? וואטע. מצוה מן המובחר פאר די ווייטע מענטשן, די רחוקים, די ווייטע מענטשן, די ווייטע מענטשן. אבער די ווייטע מענטשן גייען א יעדער איינער גייט יעצט ווערן מחובר, שמן זית, שמן זית זך, אין חז"ל שטייט אין מדרש אין פרשת תצוה שמן זית דאס איז כלל ישראל, יא, די איד הייסט שמן זית, אין מדרש דארט, אין תצוה. די אש ווער איז? ווער איז די אש? די אייבישטער, אש אוכלה. ווער איז דער מחבר פון די אש מיט די שמן? די פתילה. די שמן איז די איד, די אש איז די אייבישטער. ווער איז די מחבר די פתילה אותיות תפילה? די תפילה, מען גיט, מען גיט זיך א, מען, מען ווערט מען דא מקושר, ווערט מקושר די, צום, צום בורא עולם, אין יעדער איינער, אין יעדן מאמענט, מען טייטשט דארט אין די גמרא זאגט אין בבא בתרא ע"ג, בבא בתרא ע"ג ביי די, ביי די גמרות פון רבה בר בר חנה דארטן ווער ס'געדענקט, ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא, רבה בר בר חנה האט דערציילט, מען אמאל געגאנגען אויף א שיף, מען געגאנגען אויף א שיף, וחזינן ההוא כוורא, ער האט געזאגט ער האט געזען א פיש, רבה בר בר חנה האט געזען א פיש, דיתבא, איז שוין געווען פיל זאמד אויף די פיש, וקדח אגמא עילויה, עס האט געוואקסן שוין גראז אויף דעם, און ס'האט אים אויסגעזען ווי א אינזל, סברינן יבשתא היא, מיר האבן געמיינט אז סאיז א, מיר האבן געמיינט אז ס'איז א אינזל, א יבשה, דערציילט רבה בר בר חנה וסלקינן, מיר זענען ארויף אויף דעם פיש, נאכאמאל א פיש וואס איז געווען פיל מיט זאמד, און א ריזיגע פיש, און ס'האט געוואקסן דארטן גראז זאגט רבה בר בר חנה, און מיר האבן געמיינט אז ס'איז יבשתא אז ס'איז א אינזל, זעמער ארויף געגאנגען אויף דעם פיש, און מיר האבן דארטן. געבאקן און געקאכט, און געבאקן און געקאכט איז אים געווארן דא ווארעם פארן פיש, ס'איז געווארן קאכעדיג, זאגט די גמרא וכד חם גביה אתהפיך, עס איז געווארן דא ווארעם האט ער זיך געגעבן א דריי איבער די פיש, ווייל עס איז געווארן ווארעם, האט ער זיך געגעבן א דריי איבער, זאגט רבה בר בר חנה ווען עס איז נישטא קיין שיף דערלעבן וואלט מען דערטרונקען געווארן אין ים, ווען עס איז געווען א שיף איז מען אריינגעגאנגען אין שיף, זאגט ער וואס איז דער פשט אין די גמרא, זאגט ער דער פשט אין די גמרא און זיך נישט קיין השגות, ער זאגט א. עס איז דא אמאל א מענטש פילט זיך נישט ער איז אין די אדמה, נאר ער איז די אדמה אליינס, ווי זאגט ער, ער איז די דר'ערד אליין שוין, ער פילט זיך אזוי נידעריג אין רוחניות, ער איז נישט צום, ער איז נישט ער ליגט אין דר'ערד, ער איז די דר'ערד אליינס, ער זעט שוין די עשבים אויף זיך, עס וואקסט שוין אויף אים עשבים, ער זעט שוין דעם פה נטמן, ער זעט שוין אלץ, ער זעט שוין, ער פילט זיך די אדמה די זאמד, מען וואקסט שוין אויף אים עשבים. מיט דער וכד חם גביה, ס'קומט איין להדליק נר אתהפיך, קען ס'ווערן אינגאנצן איבערגעדרייט, איין להדליק נר חנוכה ווערט מען אינגאנצן אינגאנצן איבערגעדרייט, און אזוי גייט מען אריין אין די קאכעדיגע טעג, הייסע קאכעדיגע טעג, ווען מ'שמועסט א ווארט וואס איז כדאי דעם ווארט. אזא ווארט נישט כדאי מ'חזר'ט עס איבער יעדן יאר, און ס'איז נישט גענוג אז מ'חזר'ט עס איבער יעדן טאג, נאר יעדן שעה איז אויך נישט גענוג, א ווארט וואס מ'טאר נישט מסיח דעת זיין, די חידושי הרי"ם זאגט עס אבער ס'איז די יסוד הדברים האלה וואס איז אין מהרל, די חידושי הרי"ם פשוט פארענטפערט א פשט אין א גמרא מיט דעם. ווער ס'געדענקט די גמרא אין שבת כ"א, א ווארט וואס דארף אריינגיין אין א ווארט וואס דארף אריינגיין אין מח און נישט ארויסגיין גאנץ חנוכה, צו וויסן נישט צו פאטשקען די צייט, צו וויסן וויסן ווי מען גייט דא אריין יעדער יעדער יעדער למטה מעשרה און יעדער וואס געפינט זיך מבחוץ און יעדער וואס איז שוין דא אגמעי לאביי וואס איז שוין דא דארט מסבים אויף זיך יעדער איינער וואס ס'ווערט פון אים די גמרא זאגט אין שבת כ"א ס'געדענקט דער גאנצער עולם די גמרא מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה פרעגט די חידושי הרי"ם האסט אנגעהויבן מהדרין לשון רבים פארוואס האסטו ממשיך געווען מדליק לשון יחיד האסט אנגעהויבן מהדרין לשון רבים, והמהדרין והמהדרין מן המהדרין, והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, וואס ברענגסט די לשון יחיד, האסט דאך אנגעהויבן לשון רבים, איין קשיא. די צווייטע זאך זאגט די חידושי הרי"ם, ס'איז נישטא אין די גמרא איז נישטא קיין מהדרין, מהדרין שטייט ביי השגחה שטייט למהדרין מן המהדרין, ביי הכשר, אין די גמרא איז נישטא קיין מהדרין, אין די גמרא איז דא מחמירים, דא מ, יעדער מצוה איז דא אין די גמרא, אבער נישטא קיין ווארט מהדרין, מהדרין איז דא מחמירים נישט קיין מהדרין, וואס הייסט א מהדרין? הערט גוט וואס ס'זאגט די חידושי הרי"ם ער ברענגט די יסוד איז די מהרל די מהרל איז פול מיט דעם יסוד חצבה עמודיה שבעה די אייבישטער האט באשאפן די וועלט אין שבעת ימי הבנין שבעת ימי הבנין זעקס טעג מיט שבת אין זיבן טעג האט מען באשאפן ער האט דער רבונו של עולם באשאפן די וועלט אין דעם נומער זיבן איז דא טבע אין דעם נומער זיבן איז דא טבע אין טבע איז דא עניים ס'איז דא עשירים ס'איז דא געזונטע מענטשן, ס'איז דא קראנקע מענטשן, לא עלינו. ס'איז דא נארמאלע מענטשן, און ס'איז דא גאר נארמאלע מענטשן. אין דעם טבע, אין דעם זיבן טבע, איז דא פון אלע סארטן. אין דער נומער זיבן טבע זאגט דער מהרל, העסטו נישט הערן, ס'דרייט זיך איבער, דו העסט נישט הערן פלוצלינג א צעבלוטיגטער ארעמאן איז געווארן א גביר, מען הערט נישט אזוי. מען הערט נישט עפעס א קראנקער, א חולה אנוש, וואס איז סמוך לגסיסה, און איז געווארן פלוצלינג געזונט, מען הערט עס נישט. מען הערט עס נישט. די גמרא זאגט אין גיט אין גיטן סמך, אמרי לך אינשי, מענטשן זאגן דיר חברך מית, מען זאגט דיר דער חבר איז געשטארבן, אשר, זיי עס מאשר, ס'איז אמת. איתעשר, אויב מען זאגט דיר דער חבר איז געווארן א עושר, לא תאשר, זיי עס נישט מאשר, ס'איז נישט אמת. פארוואס? זאגט דער מהרל, ווייל אין נומער זיבן דרייט זיך נישט, ס'איז נישטא קיין אזא זאך, א ארעמאן ווערט נישט קיין גביר, און א חולה אנוש ווערט נישט געזונט. דא איין זאך אבער זאגט די מהרל, ווען ער קומט אן צו א נומבער אכט, דארטן דרייט זיך איבער אלץ, דרייט זיך איבער אלץ, דא פלוצלינג פון א ארעמאן ווערט א גביר, און פלוצלינג פון א חולה ווערט געזונט, דרייט זיך מהפכות אין אלע זייטן, דו וועסט טרעפן א תירוץ פאר א סיבה פאר דיין מסיבה, דו וועסט זאגן אז פארוואס איז ער געווארן א גביר, ער האט געקראצט א לאטא, צו איינער האט אים אריינגעלייגט אין די ביזנעס, עס האט אים געראטן, דאס אלץ תירוצים פאר דיין אפיקורסות, דער סיבה זאגט די מהרל, ווייל ער איז אנגעקומען נומבער אכט, ער איז אנגעקומען נומער אכט דערפאר האט ער געקראצט א לאטא. ווייל ער איז אנגעקומען נומער אַכט. דו וועסט זאגן ווייל עס איז געקומען א דאקטער פון יוגעסלאוויע האט אים געראטעוועט דעם חולה. די סיבה איז ווייל ער איז אנגעקומען אין נומער אַכט דערפאר איז געקומען א דאקטער פון יוגעסלאוויע האט אים געראטעוועט. ווייל אין נומער זיבן דרייט זיך נישט, ווען א מענטש הייבט זיך אן ער קומט אן צו א נומבער אַכט דארטן דרייט זיך די זאכן. די אלע זאכן דו הערסט אינמיטן יאר פלוצלינג אזא נס ווייל ער איז אנגעקומען נומבער אַכט. יעצט הערט גוט רבותי וואס די מהרל זאגט. זאגט די מהרל יעצט אזוי. פארוואס האט דער לעכטעלע געברענט אכט טעג? פארוואס נישט זעקס טעג? פארוואס נישט צוואנציג טעג? וואס עפעס פונקט אכט? ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן קבל עולם ומלואו לדורות עולם אז די טעג איז נומער אכט. פאר דערפאר האבן דא געווינען דרייצן בחורים הונדערט אכציג טויזנט גייסות דארטן פארוואס? ווייל די טעג איז נומער אכט. זאגט דער חידושי הרי"ם, האט ער געפרעגט א קשיא, מהדרין לשון רבים מדליק לשון יחיד? זאגט ער, לויט דעם מהרל טייטשט דער חידושי הרי"ם, מדליק גייט נישט אויף דיר, מדליק גייט אויפן אייבערשטן. דאנערשטאג פארנאכטס נעמט דער אייבערשטער א צינדער, און גיט א צינד אן נומער אַכט אויף די וועלט. ער גיט א צינד אן אין דעם עולם ווערט נעמבער אַכט. נעמבער אכט, זאגט דער חידושי הרי"ם והמהדרין, אין די גמרא הייסט דאך הדרי בי, ווילסט ברענגען צו זיך א מהדרין, מלשון הדרי בי ווילסט ברענגען צו זיך, נר, הייב אן צו פלאקערן אין הייסן טאג אריין, נר לכל אחד ואחד, הייב אן צו קאכן. ס'ווערט דאס ווערט די מציאות, די מציאות ווערט נעמבער אכט. דאס געדענקען גוט רבותי, דאס טאר נישט ארויסגיין פון קאפ, אז מען דרייט זיך אין אזעלכע טעג וואס דאס איז נעמבער אכט.

קבעום בהלל והודאה, זאגט מען פארוואס איז שנה אחרת? ווייל מען האט געזען עס איז געווען א אנדערע יאר מען האט אויסגענוצט איין יאר א חנוכה, מען האט געזען עס איז געווען א שנה אחרת עס איז געווארן א גאנץ יאר נאמבער אַכט, בני בינה מיט שכל ימי שמונה קבעו עס אריינקנאקן נומער אַכט אויף א גאנץ יאר, עס קובע זיין אויף א גאנץ יאר נאמבער אַכט. און ווי האט ער געזאגט? איז יומי דחנוכה תמניא אינון און וואס זאגט די גמרא דלא למספד גיב אכט און וועסט נישט דארפן נאכקלאגן די טעג א שאד כ'האב עס נישט אויסגענוצט. יעצט זיצן מיר יעצט אויף דעם אז דלא למספד און היינט זאל מען וויסן אזוי טייטשט דער שפת אמת א פאר די פאר איר ווייסט דאך דעם באקאנט די שלטי הגיבורים אין שבת ע"ט אויפן הגהות מרדכי אז וטבוח טבח והכן

חנ יא, אזוי חנוכה איז פרייטאג. נאר וואס איז די געדאנק אין דעם? זאגט דער שפת אמת א מורא'דיגע ווארט רבותי לייג קאפ. ער זאגט יוסף הצדיק האט געזאגט אין פרשת מקץ האט יוסף הצדיק געזאגט פאר פרעה נאך וואס ער האט אים פותר חלום געווען ס'גייט זיין שבע שנות שו, שבע שנות שבע און שבע שנות רעב. שפעטער האט יוסף הצדיק געווארנט פרעה ועתה. ירא פרעה איש נבון וחכם, ס'קומט יעצט שנות שובע, אבער האב שכל, פאק אן, פאק אן, ווייל שפעטער קומט שנות רעב, מ'האט דיר געגעבן שנות שובע, דו זאלסט יעצט זען די שנות רעב און זאלסט זיך אנפאקן די אוצרות, אנפאקן די אוצרות, זאגט דער שפת אמת דערפאר לייענט מען דאס חנוכה, פארוואס? ווייל אנזאגן די מענטשן מוזן נעם בראכט, מ'האט דיר געגעבן סתם נעם בראכט, זאלסט אנפאקן ללילה טובה זיי אריכות אויף א גאנץ יאהר, בני בינה, בני בינה מיט שכל צו מאכן ימי שמונה קבעו. אזוי טייטשט ער ר' אליה לאפיאן ברענגט עס אביסל שענער ער זאגט אזוי אז שטייט דארט נישט נבון וחכם ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם די עולם וואס די גמרא זאגט חכם הייסט פארשטייט די זאך און נבון וואס הייסט מבין דבר מתוך דבר וואלט געדארפן צו שטיין חכם ונבון פארוואס שטייט נבון וחכם קודם חכם און שפעטער נבון זאגט ער ניין יוסף הצדיק האט געווארנט פרעה ס'קומט יעצט שנות שובע זיי נישט קיין חכם קוק נישט אויף יעצט זיי א נבון מבין דבר מתוך דבר פארשטייסט ס'קומט שפעטער שבע שנות רעב און פאק אן דא די אוצרות ריר זיך, ריר אײַן די אוצרות, זאָגט ער אַזױ, זאָגט ער, װײַל אײַ, אַלע װײסן, אַז די, די װאָס זענען אַריבערגעגאַנגען אינגע-יאָרן, עד-היום זעט מען חבֿרה װאָס זענען אַריבערגעגאַנגען אין די קריג, זײ קענען נישט זען װען מע לײגט אַװעק אַפֿילו אַ שטיקל ברױט, װען מע װאַרפֿט אַװעק. פֿאַר װאָס? װײַל זײ האָבן זיך געריסן אױף אַ ביסל עסן. אײנער װאָס לעבט אין הונגער יאָרן, װײסט ער יעדע ביסל װי ס'איז טײַער. האט ער געזאגט דו נעם איינעם וואס לייגט אריין אין די אוצרות זאגט ער, נישט איינעם וואס זעהט נאר די שנות שובע, איינער וואס זעהט יעצט די שנות רעב ער זאל עס מיטלעבן, וועט ער וויסן יעדע גרגיר תבואה אריינצולייגן אין די אוצרות, ער וועט וויסן יעדע מינוט אין חנוכה איז טייער, יעדע מינוט נישט פארברענגען אין אזא גרויסן חנוכה ווען ער האט אנגעפאקט א נעם באראכט, א נעם באראכט אויפן גרעסטן פארנעם. אויפן גרעסטן פארנעם א נעם בראכט דאס ג מ א אפילו און ווי דער קדושת לוי זאגט אין קדושה שניה רבותי אויך נישט פארגעסן פון אזא לשון פון קדושת לוי א וואס איז ער ממשיל די טעג זאגט ער למלך רם ונישא למלך רם ונישא שפתח את שערי אוצרותיו יום אחד בשנה

אוי לכסיל, אשר בזה היום ששערי אוצרות המלך נפתחים, לא פנה אליהם רק ישן כל היום. אך און וויי איז צו דעם כסיל, שבזה היום ששערי אוצרות המלך נפתחים, דאס איז חנוכה זאגט ער, לא פנה אליהם רק ישן כל היום. לכן זאגט דער קדושת לוי, לכן ראוי כל אדם לשמוח רק בעבודתו ולא בהבלי העולם רק בעבודת ה' ברוך הוא ישמח כל היום, אויסנוצן די צייט. ער זאגט נישט דער קדושת לוי אוי לו ליונגאטש אוי לו לרשע אוי לו לכסיל ס'איז שכל בני בינה ימי שמונה קבעו מיט שכל אויסניצן די צייט מיט שכל מיט שכל וויסן אוודאי און אוודאי קומט א נעם בראכט אויפן גרעסטן פארנעם אבער צו וויסן מיר האט געקלינגען פאר פֿינף יאר צוריק האט מיר געקלינגען א חשובע איד פון ענגלאנד.

אן א מאגן לא עלינו, מען קען נישט לעבן אן א מאגן, און דאקטוירים האבן געזאגט ס'איז א מעשה פון א טאג צוויי, א טאג צוויי, ער האט געקלינגען, ס'איז געווען מאנטאג, האט ער געוואלט אריינכאפן געבן א נאמען גלייך אינמיטן די וואך, האט ער געקלינגען צו זיין גרויסן רעבן רבי איציקל פשעווארסקער, רבי איציקל, ער קלינגט צו רבי איציקל, האט אים געפרעגט וועגן א נאמען, ער וואוינט אין ענגלאנד, געקלינגען צו רבי איציקל, האט רבי איציקל אים געזאגט אויפן טעלעפאן. קול הלשון. ביי אונז האט מען נישט געגעבן קיין נאמען נאר שבת. האט ער אים געזאגט רבי דאקטוירים זאגן ס'איז א מעשה פון צוויי טעג און ביז שבת איז פינף טעג. די דאקטוירים זאגן זי וועט נישט לעבן ביז שבת. זאגט רבי איציקל נאכאמאל ביי אונז האט מען נישט געגעבן קיין נאמען נאר שבת. האט ער פארמאכט דעם טעלעפאן. האט ער מיר געזאגט אזוי האב איך געהאט א הוראה מפורשת נישט געבן קיין נאמען פאר שבת. ער האט נישט געגעבן קיין נאמען. דאקטוירים האבן געהאלטן אין איין גיבן עסן. ס'איז געווען אבער כבולעו כך פולטו.

די ערשטע טאג חנוכה. די ערשטע טאג חנוכה נעמט אים אריין דארטן די פראפעסאר אין צימער אים מיט זיין רעבעצן, און ער באווייזט זיי די פיקטשערס, און ער ווייזט זיי אזוי, מ'האט יעדן טאג דארטן, די ערשטע טאג חנוכה, כ"ה כסלו, נעמט ער אים אריין, ער ווייזט אים אויפן פיקטשער, האט ער מיר געזאגט אזוי, האב נישט קיין דמיונות, האב נישט קיין חלומות, אבער ער ווייזט אים נאר אז די פלאץ פון די מאגן, די פלאץ אין די מאגן, דארטן איז געווארן עפעס א עור, א עור מיט א עין. האט דארט אנגעהויבן צו וואקסן, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, האב נישט קיין דמיונות, ווי איך זעה איז דער עור, אין דעם טאג וואס מען האט געצינדן די אור מיט א א' איז דא געוואקסן א עור מיט א ע', איך האב נישט קיין דמיונות, איך ווייז דיר נאר דאס. האט ער מיר געזאגט אזוי, דאס האט אנגעהויבן צו וואקסן און וואקסן ביז דריי וואכן איז געווארן דארטן א מאגן.

נישט דא מעשה'ס פאר בערך א פרשה, דא איז מעשה'ס וואס מען זאל וויסן למעשה רבותי, זיך געבן א צינד אן, זיך האבן ברוך השם האט מאגן און מען זאל זיין געזונט און שטארק אויף אלצדינג, און וויסן אויסצונוצן די צייט אז מען איז אינאיינעם פארבראכט, ווייל ווי האט געזאגט דער נביא, דער נביא האט געזאגט פאר. פאר אשת עובדיה, ווען זי איז געקומען נעבעך וויינען דארטן, אז זי האט נעבעך געוויינט דארטן, אז הנושה בא לקחת את ילדי, יא, געוויינט דארטן, די אשת עובדיה האט געוויינט צו אלישע, צו אלישע הנביא, אז זי האט נישט קיין געלט צו חובות און ער קומט צונעמען, וואס האט אלישע הנביא געזאגט? לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכניך כלים ריקים אל תמעיטי, ברענג דא אריין ליידיגע כלים, וואס איז געווען? ס'איז געווען א מידה שמן האט זיך געגאסן האט אונטערגעלייגט כלים, א מידה שמן האט זיך געגאסן און געגאסן האט זיך געענדיגט די כלים איינקעמען אויס א כלים גארנישט געענדיגט. פרעגט ער איך פארשטיי נישט איך ווייס נישט ווי אזוי פון דא קען ארויסגיין א מידה שמן איך ווייס נישט, אפשר די עולם ווייסט? איך ווייס נישט וויאזוי פון דא גייט ארויס עמוד שמן, אבער איך מיין אז טאמער איינער קען פון דא ארויסגיסן עמוד שמן, קען ער אויך דא באשאפן כלים אויך, וואס האט ער געדארפט בעטן לכי שאלי לך, כלים ריקים אל תמעיטי, וואס האט זי געדארפט ברענגען כלים. זאגט ער פשט פשוט ווייל דער נביא האט איר געזאגט דא גייט זיין ניסים, זאלסט וויסן גייט זיין עמוד השמן, ס'גייט זיין ניסים, אבער כלים מוזטו צוגרייטן, ס'גייט זיין נעם בראכט אויפן גרעסטן פארנעם, דו מוזט אבער צוגרייטן א כלי אז נישט וועט גארנישט נישט ווערן, אז נישט ווי האט ער געזאגט יענע יאר אויך געווען א חנוכה, כ'האב געהערט יענע יאר די זעלבע דרשה, ס'איז גארנישט געווארן פון מיר. גארנישט געווארן! זאגט ער יא דו מוזט צוגרייטן א כלי ווייל אז נישט ווי האט ער געזאגט ער האט שפאצירט אין די בערזע אין די אלע שטאקן אלע בנינים ער איז נישט ארויס געקומען קיין גביר האט מען געזאגט דו צודרייטער מיינסט ווי שפאצירן דא ווערט מען א גביר דא אז מען הארבעט דא ווערט מען א גביר ס'ווערט א מעמבער אכט דו גרייט צו א כלי הייב אן צו הארבעטן פארברענג נישט קיין מינוט ווי האט ער געזאגט דער טשארטקעווער היה תפוס נר חנוכה ועומד שטיין אזוי חנוכה לא עשה ולא כלום גארנישט חנוכה דארף זיין לכו ונלכה באור השם אויסגענוצט יעדע מינוט ווי האט ער געזאגט מוסיף והולך צו פוחת והולך, אבער והולך, ס'טאר נישט שטיין אויף א פלאץ. חנוכה געשאסן, געהארבעט. קומט ווייטער דער בחור און זאגט, כ'ווייס נישט וואס דו זאגסט, צוגרייטן א כלי, א כלי, אבער איך בין א צובראכענע כלי, איך בין א צובראכענע כלי. שטייט א אינטערעסאנטע זאך דארטן אין תרגום, אין תרגום און אין תוספתא, דער רד"ק ברענגט עס, א ר מ יודיע אז די מאמע האט געשיקט דעם קינד צו גיין צו די שכנים ברענגען כלים, ער איז געגאנגען געברענגט כלים, שפעטער זאגט ער פאר די מאמע, מאמע, ס'איז דא דא צובראכענע כלים, וואס טוט, האט די מאמע געזאגט, ברענג די צובראכענע כלים, ווייל דער זעלבער אייבישטער וואס האט געזאגט אז פון דא זאל ארויס גיין עמוד שמן וועט מחבר זיין די צובראכענע כלים אויך, און אזוי איז געווען זאגט די תרגום, זאגט די תרגום אז ער האט צוגעלייגט דארטן צובראכענע כלים, ס'איז געווארן דארט מחובר בדרך נס, און ס'איז געגאסן שמן, און ויהי כמלאת הכלים מיט די צובראכענע כלים געווארן פול, גענדיגט. א בחור זאגט כ'בין א צובראכענע כלי, איך בין למטה מעשרה, כ'בין בכי. רבי איד ברענג דיין צובראכענע כלי, זיצט נישט פארקאטשעטע הענט, זיצט נישט פארקאטשעטע גארנישט. ס'איז דא אזא זאך, ידכה יד כהה, ווי האט ער געזאגט, מ'לייגט תפילין אויף די לינקע האנט פארוואס? נאר ידכה יד כהה ביי די שוואכע פלאץ דארטן אין די יחודא ואחדותא למטה מעשרה דארטן עיקר היום טוב הזה לבינונים ולחלשים זאגט דער שפת אמת ידכה יד כהה ווי ס'איז שוואך אבער ווי האט יענער געזאגט דארטן א חתן אריינגיין נאך שבע ברכות אריינגיין צום רב פרעגן אויף וואסערע האנט לייגט מען תפילין פרעגט אים דער רב ווי האסטו געלייגט ביז היינט זאגט ער אויף די לינקע איז וואס האסטו געקומען יעצט פרעגן זאגט ער ווייל זי האט אים געזאגט ער האט צוויי לינקע הענט דאס הייסט ער שטייט מיט ביידע פיס אין צד שמאל אין למטה משלושה נישט למטה מעשרה האט מיינער קאפ ווי יענע יאר אויך געווען א חנוכה פארוואס איז גארנישט געווארן? ארבעט דא! ארבעט אריין! ווי האט דער אינגערמאן געזאגט ער איז געקומען אין כולל איז ער געקומען דא מיט א סענדוויטש דא! דא האט ער געלייגט שימה כנגד הלב ער ווייסט נישט פארוואס פארוואס ער איז נישט געווארן זאט! האט מען געזאגט דו צודרייטער מיינסט אז לייגן דא ווערט מען זאט! מען דארף עס צוקייען דארף מען דאס! מען מוז ארבעטן אין דעם, ס'ווערט א נאמבער אכט, קומט א אנדערע בחור און ער זאגט אן אנדערע זאך, וואס נאמבער אכט, איך פיל גארנישט, איך פיל גארנישט, ער מיינט נאר ער איז א בן יחיד, ער מיינט א איך פיל יא, פארשטייט ווער ער פילט גארנישט, כ'האב אים געזאגט איינער איז אריינגעגאנגען אין א עלעוועיטאר, אין א עלעוועיטאר אין א מעלית, ער האט געדארפט אנקומען נומער הונדערט, האט ער געקוועטשט אויף נומער הונדערט, ער איז אנגעקומען נומער הונדערט, מען האט אים געזאגט גיי ארויס,

אויסנוצן די צייט, דאס איז די, דאס איז, דאס איז די געדאנק אין אזעלכע טעג. א צווייטער פרעגט אים, איז וואס זאל איך טון? ער ווייסט נישט וואס ער זאל טון. ווען מען זאגט ער ווייסט נישט, איינער שטייט דא לעבן א בארג פון בריליאנטן, און פרעגן וואס צו טון? נאמבער אכט דאס איז מער פון א בארג פון בריליאנטן. ער ווייסט ער פארברענגט נישט איין מינוט נישט. דא אזא ווארט רבי עקיבא אייגער זאגט שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב. וואס הייסט רב? רב, וואס הייסט רב? וואס הייסט כמוצא שלל רב? זאגט רבי עקיבא אייגער, אז דא איז געווען א בארג, אבער טאקע א בארג פון בריליאנטן, יא, ער פאקט אן אלע קעשענעס, אה, אלע קעשענעס, ער האט אריינגעלייגט אפילו דא אין די שיך, נישט נאר אין די שיך, אפילו אין די קאפעליטש דא האט ער אויך אריינגעלייגט, און ער האט געשלעפט מיט רענצלעך, ער האט געשלעפט אלע רענצלעך, ביסט שוין אזא עושר חתונה מאכן אור אור אייניקלעך, ביסט שוין רואיג? ניין, פארוואס איז נישט רואיג? כ'האב דאך איבערגעלאזט אבער דארטן אזא בארג, ווייסט וואס כ'האב דארטן איבערגעלאזט? זאגט רבי עקיבא אייגער דאס טייטש כמוצא שלל רב, אויף וויפיל דו לערנסט וויפיל דו כאפסט אריין איז נאך גארנישט, וויפיל דו קענסט, איז זיכער דאס איז נאמבער אכט, וויסן דו ביסט אין אנדערע טעג נישט פארברענגען קיין מינוט. דלא למספד מ'זאל נישט דארפן מספיד זיין די טעג, א שאד כ'האב עס נישט אויסגענוצט, נאר צו וויסן אז ימי ניסים ימי ניסים זאגט ער שרה אמנו, די תורה זאגט אם שרה הבת תשעים שנה תלד, נו, שרה אמנו, זאגט תורה הקדושה נײַנציק יאר געהאט א קינד, ביי די נײַנציק געהאט א קינד, וויפיל אלט יוכבד איז געווען ווען זי האט געהאט משה רבינו, שטייט אין חזל, הונדערט דרײַסיק, הונדערט דרײַסיק יאר, וואס מאכט מען אזוי פיל שרה אמנו ביי די נײַנציק, יוכבד האט געהאט ביי די הונדערט דרײַסיק, זאגט ער ווען יוכבד האט געהאט משה רבינו ביי די הונדערט דרײַסיק איז זיי האבן אלע געבוירן דעמאלט ששה ששה בכרס אחד, און קוקט אריין די גמרא שניך כעדר הרחלים תחת התפוח עוררתיך וויאזוי זיי האבן געהאט די קינדער, וואס זאל, ס'געווען, אלץ איז געווען ניסים, אין אזעלכע זמנים מאכט מען נישט קיין עסק פון יוכבד בת ק"ל, מאכט מען נישט קיין עסק, חנוכה, מע, יא חנוכה, נאמבער אכט, אלץ, אלץ מאכט מען נישט קיין עסק דא. די באקאנטע, וואס איז די באקאנטע הלכה, וואס די שואל ומשיב איז מסביר, דער רמא זאגט אין קפ"ח אז איינער פארגעסט על הניסים ביי ברכת המזון וואס איז די הלכה? ער זאגט הרחמן יעשה לנו ניסים. עס איז א גרויסע מבוכה אין די פוסקים אויף דעם, ווי אזוי קען מען זאגן הרחמן יעשה לנו ניסים, בעטן אויף ניסים, בעטן אויף, איינער דארף א רפואה א ישועה, מעג ער בעטן, מעג ער און ער דארף בעטן אויף א נס, ווען ער דארף א רפואה א ישועה, אבער סתם בעטן הרחמן יעשה לנו ניסים, בעטן יעצט זאל ארויסגיין א זון, וואס איז דאס וואס איז הרחמן יעשה לנו ניסים? אלע רעדן ארום וועגן דעם. אבער די ווידער די הגדרה פון רבי יוסף שאול די בעל שואל ומשיב, זאגט ער אזוי, זאגט ער אז אזוי טאג אן טאר מען טאקע נישט בעטן אויף קיין ניסים, דער רבונו של עולם באשאף א בריאה און בעט נישט אויף הרחמן יעשה לנו ניסים, זאגט ער אבער די טעג איז דאך נעם אין באטראכט ס'איז טעג פון ניסים, און ניסים טבעי מעגסטו בעטן אויף ניסים אויכעט, ווייל ס'איז נעם אין באטראכט ס'איז אנדערע טעג, אנדערע טעג. אבער ווי פלעגט מען זאגן ביי די בחורים, הא? אז א בחור פארגעסט חנוכה על הניסים, דארף שנעל בעטן אויף א נס פאר אים, הרחמן יעשה לנו ניסים פארגעסט ער חנוכה על הניסים? ער פארגעסט ווי ער הייסט? ער דארף ער דארף א וויכטיגע נס? נישט מסיח דעת זיין וואס דאס איז, וואו מען געפינט זיך, און וואס און וואו מען האלט דא. און ממילא איז אויסגענוצט די צייט, אויסגענוצט די צייט, ווייל ווי האט ער געזאגט טאקע דער, ווי ווי זאגט ער דער שם משמואל, למטה מעשרה יא אבער למטה משלושה נישט, נישט למטה משלושה, די למטה מעשרה על פתח ביתו מבחוץ, אלע, די מיסט אים מאחז בו את האור, דאס זאגט די מאור עינים, וזה דבר זה נעשה בכל שנה ושנה בבוא הזמן של מצות נר חנוכה. א לשון כי השם כביכול בעצמו זאגט די מאור עינים, מוריד את עצמו אל האדם ומאחז בו את האור להדליקו ולהשיבו, וזה נעשה בכל שנה ושנה בבוא הזמן של מצות נר חנוכה. מחזור ויטרי, מחזור ויטרי, ווער איז מחזור ויטרי? אנדערע זאגן ס'איז רשי, אנדערע זאגן ס'איז א תלמיד פון רשי, אבער ס'איז קלאר ס'איז א ראשון, א ראשון. מחזור ויטרי זאגט די לשון, חנוכה, חן.

די זעלבע זאך. נאר וואס איז נפקא מינה? אז ראש השנה ווענדט זיך עס אין מיינע מעשים איז ביטער כמו גאל אויב ס'איז מיינע לויט מיינע מעשים. אבער חנוכה איז חנינה זאגט רש"י מחזור ויטרי. חנינה טייטשט דער ראזוואדאווער מיט דעם דאס איז טייטש ראזוואדאווער טייטשט אז דאס טייטש אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים בידי בשר ודם. דאמרה יונה יונה איז דאך כנסת ישראל געבעטן דעם אייבערשטן, יהיו מזונותי, גיב מיר די פרנסה, מרורין כזית ווען מען צינדט שמן זית, ווייל דעמאלטס איז מסורים בידך, דאס איז א חנינה, ס'איז נישט לויט מיינע מעשים. ואל יהיו מתוקין כדבש, גיב מיר נישט די פרנסה ווען מ'עסט די תפוח בדבש ראש השנה, ווייל דעמאלטס איז מסורים בידי בשר ודם, דעמאלטס ווענדט זיך עס אין מיינע מעשים, איז ביטער כמו גאל, איז מסורים בידי בשר ודם. ואל יהיו מזונותי מתוקין, ווען ס'איז מסורים בידי, נאר וואס דען? יעדע מענטש, יעדע מענטש די בית אהרן ברענגט א לשון משפיל גאים עדי ארץ מגביה שפלים עדי מרום, זאגט ער חנוכה נעמט אראפ די רבונו של עולם די גרעסטע אורות עדי ארץ ביז טיף אין דער ערד פארוואס? ווייל דורך דעם מגביה שפלים צו קענען אויפהייבן די גרעסטע שפלים עדי מרום ביז די העכסטע מדריגה דאס איז חנוכה. יום טוב, יום טוב אין די וואכן, יום טוב פאר די ווייטע. די דברי חיים, די הייליגע צאנזער רב, ער זאגט עס אין חנוכה, עפעס אסאך שארפער די הגדרה, די וועלט זאגט אז די למטה מאסרו, פתח ביתו מבחוץ. ער זאגט אזוי אז חנוכה, אזוי א שטייגער שבת, עסן די קינדער ביים טאטן ביים טיש, דאס הייסט אונז אלע זעמער געלאדנט צום רבונו של עולם'ס טיש. יום טוב קומט דער טאטע באזוכן די קינדער, דער רבונו של עולם קומט אונז באזוכן. חנוכה זאגט דא דער צאנזער רב, אין תפיסה אריין, אין תפיסה גייט אריין, ער זאגט א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אזוי על דרך המשל, לשון פון דברי חיים,

אילם! זאגט ער, וואס איז חנוכה אבער? זאגט ער, דברי חיים, אולם, בשעה שהמלך נוסע על פני המדינה, דרכו לבקר בתי האנשים היושבים במסגר כלים, דארטן אין תפיסה, וכולם דבקים במלך ומתחננים הושיעה המלך, ער זאגט אזוי קומט אריין דער בורא אין די בית האסירים, שלאנימער ספרים שרייבן שארפער דארטן. גם אין דזשורי דארטן כביכול גם דארטן, אבער גיב א האנט, הייב זיך אויף, גיב זיך א כאפ צו, פאר יעדער איינער, א יום טוב פאר יעדן איינעם, הנהגה שלפנים משורת הדין. און זאגט נאך אז די בארדיטשובער רב און בעל התניא זענען געפארן אמאל מאכן פדיון שבויים געלט, געלט פאר פדיון שבויים, זיי מאכן אז מען לאזט קיינעם נישט איבער, יעדער איינער מוז גיבן פדיון שבויים. זיי זענען אריינגעגאנגען עפעס א קאראוואן, א בונקער, א צובלוטיגטער ארעמער מאן דארטן געווען, און זיי זענען אריינגעגאנגען בארדיטשובער רב און בעל התניא זיי ווילן געלט, האט געזאגט רעבעס, איר זעט נישט ווי מען וואוינט דא? וואס געלט? איר זעט נישט ווי מען וואוינט דא? אויב כ'האב א קאראוואן קוים דא אביסל ברויט אויף לעבען. פרעגט אים בארדיטשער רב פון וואס לעבסטו? האט ער אים געזאגט אז ער גייט ארויס אינדרויסן ווען די עשירים ווארפן ארויס זייערע בגדים, נעם איך די בגדים און איך שנייד אויס שמאטקעס, א שמאטע, איך פארקויף שמאטעס און פון דעם האב איך לעבען אביסל צו לעבן. האט דער בארדיטשובער אים געזאגט גיב מיר א שמאטע פאר פדיון שבויים, אקעי, נעם א שמאטע. האט דער בעל התניא געבעטן גיב מיר נאך א שמאטע. האט ער געזאגט רבי, וואס גייט דא פאר? וואס, וואס? איר זעט נישט אז מען לעבט דא פון האט די בעל התניא אים געזאגט הער זיך איין, ווייסט עס שטייט אין רמב"ם לשון הרמב"ם פדיון שבויים אין לך מצוה גדולה מזו. ער האט אים געגעבן נאך א שמאטע, האט די בארדיטשובער רב געבעטן נאך נאך א שמאטע, ער געבט נאך א שמאטע, בעל התניא נאך א שמאטע, בארדיטשובער רב נאך א שמאטע, מען האט אים ארויסגעגעבן אלע שמאטעס, יעצט הערט גוט, די בארדיטשובער רב האט אים געזאגט שפעטער הער זיך איין, דיר, דו גייסט יעצט ווערן א גרויסער גביר, דו גייסט יעצט ווערן א גרויסער גביר, דיר איז שוין נגזר געווארן עשירות מימים ימימה און עס איז געווען א שווערע פראבלעם מיט דיר, אוואס? ביסט זיך עוסק אין שמאטעס, די שמאטעס דו טרעידסט איז דו רייכערסט איז די מען האט דיר נישט געקענט גיבן בריליאנטן מיט דאלארס ווייל וועסט עס אפרייכערן און אפטרעיטן ביז פירסטו דיך ווי שמאטעס פאר דעם האט מען דיר יעצט צוגענומען אלע שמאטעס זאלסט געדענקען חסלת עידן השמאטעס האט זיך געענדיגט די תקופה יעצט ווער א גביר יעצט ווערט דא דאלארס מיט בריליאנטן יעצט טרעידט מען נישט יעצט אלץ בזהירות רבותי דאס דארף מען וויסן פאר נומבער אַכט חסלת עידן השמאטעס גייסט יעצט אריין נומבער אַכט נאר זיך אפ פון אלע שמאטעס טוה זיך אויס פון אלע שמאטעס און גיי אריין אביסל אין נייעס און צוק אריין. נעם בראך גרייט צו א קיילה איז אויך איז אויך קיבו אורח אין אזוי רבוי זיי איך קען א סוגע אין דעם בראך אבער ווי האט געזאגט דער בעל שם הקדוש זאגט תורה איז אל נעשה לך עם נקודות הכסף, זאגט דער בעל שם הקדוש אזוי, משל, זאגט דער בעל שם הקדוש, משל, אויף איינער וואס איז געגאנגען לערנען מלאכת הנפחים, וויאזוי צו ווערן, ווערן א צורף, ווערן א נ. קיצור, ער האט זיך געלערנט, און די ערשטע מאל ער גייט עס מאכן, עס גייט נישט, וואס איז? ער גייט נישט, ווייל איין זאך האט ער פארגעסן, ווי אזוי מען נעמט ארויס פייער פון שטיינער. פארשטייט זיך ער וויל זיין א נפח א צורף, און אן קער, ער ווייסט נישט ווי אזוי מען נעמט ארויס א פייער. זאגט דער בעל שם הקדוש דאס איז טייטש תורי זהב נעשה לך, דער רבונו של עולם זאגט איך גיי דיר גיבן חנוכה אין נומבער אכט תורי זהב בערג פון גאלד, אבער עם נקודות הכסף, איך מוז דיין ברען, דיין נקודות הכסף מוז מען, דיין ברען מוז מען דא. דער טשאָרטקעווער, דער הייליגער טשאָרטקעווער ברענגט אים אַראָפּ אין גנזי ישראל, טײַטשט דער טשאָרטקעווער אַזוי, לשם הישועה, על עמך ברכתך סלה, דער רבונו של עולם זאָגט, איך בין גרייט דאָ פֿול מיט ישועות צו געבן, אָבער, על עמך ברכתך סלה, דו מוזט עס מבֿריך זײַן צו זיך, מוזט עס אַראָפּברענגען צו זיך, על עמך ברכתך, דו מוזט עס מבֿריך זײַן, דער לשון פֿון טשאָרטקעווער איז אַזוי,

די באקאנטע מעשה רבי חיים עוזר איז אנגעקומען קיין קראקע האט זיך אים צוריסן א דער בעל אחיעזר דער גאון ישראל האט זיך אים צוריסן א אנצוג און אריינגייט צו א שניידער און אים בעטן פאררעכטן האט ער אים געזאגט איך דארף צינדן חנוכה לעכט רבי חיים עוזר האט שוין געצינדן ביים שקיעה און ער האט געצינדן נאך מעריב האט דער שניידער געזאגט איך דארף צינדן חנוכה לעכט האט ער אים געזאגט בסדר איך ווארט רבי חיים עוזר האט געווארט און ער האט געזעהן ווי ער טוט אויס די וואכעדיגע קליידער און טוט אן די שבת'דיגע קליידער און רופט צוזאמען די קינדער און הייבט אן צו שפרינגען און זינגען, ס'גייט א גאנצע מצב, ס'טוט זיך דארטן, זיך אפגעטון דארטן וואס ער האט געצינדן דארטן, פאר'ן צינדן, נאכ'ן צינדן, געשפרינגען, געזינגען, האט רבי חיים עוזר געפלעגט זאגן אז דעמאלטס האט ער פארשטאנען פארוואס די גדולי התורה זענען ארויס פון קראקע. די גדולי התורה איז דאך ידוע, פארוואס? הרגיל בנר, אבער דער חיבוב מצוה, אביסעלע מיט א ברען, מיט א קאך. מיט א קאך מיט א ברען, איז דא א מורא'דיגע מהרשא זאגט אין אין אין אין אין תענית כ"ח, זאגט די מהרשא, אין תענית כ"ח, אז די יוונים האבן גוזר געווען צוויי גזירות, נישט ברענגען ביכורים און נישט עצי מערכה, פרעגט די מהרשא וואס די צוויי זאכן האבן זיי געברענט ביכורים מיט עצי מערכה? זאגט די מהרשא די יוונים האט נישט געהארט אז וועסט מקיים זיין מצוות, גארנישט געהארט, אן קיין מצות. אה, לייגן תפילין ווי א גלאמפ, און לייגן א טלית ווי א מעשה קוף, יא. די צוויי מצוות ביכורים איז געווען מיט א מצב ביכורים, די גמרא זאגט די משניות אין ביכורים, מ'האט דאך געשפרינגען אין גאנץ ירושלים דעמאלטס, אלע געשעפטן האבן געדארפט זיין פארמאכט, זאגט די מהרשא דאס האבן זיי נישט געקענט סובל זיין די יוונים. עצי מערכה זאגט די מהרשא, א טאג וואס מ'האט געברענגט א קרבן עצים איז דאך געווען יום טוב סוף משניות אין סוף תענית. דאס האבן זיי נישט געקענט סובל זיין אז וויסן אז מיט וואס אז מיט וואס איז היינט חנוכה איז כאטשיס מיט א ברען ער זאגט אז א אינגערמאן גייט אזוי טריקענערהייט ברוך אתה להדליק נר און ברוך אתה שעשה ניסים אזוי טריקענערהייט און שפעטער זינגט ער נאך יוונים יוונים ער זאגט ס'איז דא א בעלזער יוונים א וויזשניצער יוונים א גערער יוונים ער זינגט יוונים ווי א ארגינאלער יווני וואס איז יעצט ארויסגעלאפן פון יוון דאס האבן זיי געוואלט דאס האבן זיי געמיינט זיי האבן נישט געמיינט עפעס אנדערש אזוי זאגט די מהרשא. דאס האט זיי נישט געארט מקיים זיין מצוות, אן קיין מצב, טריקן, טריקן, פון ארויסנעמען דעם רוח החיה ווי אזוי זאגט ער, נישט געוואלט, להפיח רוח החיה באופנים, דאס האבן זיי געוואלט ארויסצונעמען די לופט פון די רעדער. אז דו וועסט צוגיין צו א חנוכה לעכט ווי די בני יששכר זאגט, אסור להדליק בנר ישן, ער ברענגט אין מסכת סופרים פרק כ' הלכה א' שטייט אסור להדליק בנר ישן, טייטשט די בני יששכר, אסור להדליק בנר ישן, א פאראלטעוועטע, ס'איז אמאל געווען א נס, יעצט יעדן יאר ווערט נתחדש די נס, דא אזוי גייט צו, מיט א פרישקייט. ווייל יעדן זאגט ער כי האור מתגלה גם עתה במצוות הדלקה ודי בזה זאגט דער בני יששכר צריך להדליק מחדש כי האור מתגלה גם עתה במצוות הדלקה דער דער דער דער חידושי הרים זאגט אז מ'מאכט שעשה ניסים ביי די נעכט וואס מאכט ער ביי די לעכט פארוואס מאכט ער נישט אינדערפרי שעשה ניסים וואס האט דאס מיט די לעכט זאגט דער חידושי הרים מ'האט מתקן געווען שעשה ניסים ביי די לעכט ווייל הארת הניסים מתעוררות על ידי הנרות הארת הניסים דער נעמט בראכט ארבעט דארטן ער קנאקט דארטן ביי די נרות די זעלבע לשון זאגט די ייטב לב אביסל שארפער די ייטב לב זאגט אזוי שורש מצוות הדלקת נר חנוכה כדי לעורר ניסים ונפלאות גם עתה ווייל יעצט מעורר זיין די ניסים ונפלאות דערפאר האט מען געהייסן הדלקת נר חנוכה דזה עיקר תשמישון זאגט די ייטב לב ויוושע בהם גם היום דאס איז עיקר תשמישון פון די חנוכה לעכט היינט ווערן דא ניסים ונפלאות ווי ס'איז ידוע אז די קדושת לוי זאגט לשנה אחרת, זאגט די קדושת לוי פארוואס שנה אחרת? פארוואס נישט אויפן פלאץ קובע געווען בהלל והודאה? די קדושת לוי נישט אויף יעדן נס האט מען געמאכט א קביעת יום, אויף מן האט מען נישט געמאכט קיין זכר, באר האט מען נישט געמאכט קיין זכר, קדושת לוי האט מען געמאכט א זכר נאר אויף אזעלכע ניסים וואס מען האט געזען אז ס'איז יעדן יאר. דא לשנה אחרת האט מען געזען אז ס'איז יעדע יאר ווערט דער נעם בראכט, יעדע יאר ווערט דאס, קבעום. מען קוקט אריין אביסל אין ראשונים געלערנט, איר ווייסט דער דער רמבן זאגט אין פרשת בהעלותך, דער באקאנטער רמבן, איר ווייסט די מסילת ישרים וואס זאגט אין הקדמה אז די עיקר איז משנן זיין די דברים הידועים, די באקאנטע זאכן דא אביסעלע זיך מתבונן אויף וואס דא שטייט, דער רמבן זאגט אין פרשת בהעלותך, ער זאגט דארטן ער ברענגט דארטן צוויי מדרשים איין שארפער פונעם צווייטן, קודם הייבט ער אן אבער די עולם געדענקט דאך אז ס'איז געווען חלשה דעתו של אהרן פארוואס איז ער נישט געווען ביי די חנוכת המזבח חלשה דעתו של אהרן האט די אייבישטער אים געזאגט שלך גדולה משלהם וואס בהעלותך את הנרות זאגט דער רמבן בלשון הזה מצאתיה במגילת סתרים לרבינו ניסים ראיתי במדרש אין בהעלותך, כיון שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי, חלשה דעתו של אהרן שלא היה לו חלק עמהם, ער איז נישט געווען דארטן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת האט דער אייבערשטער אים געשיקט זאגן, שיש בה הדלקת נרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים, תשועה וחנוכה שקרויה על שמם והיא חנוכת בני חשמונאי זאגט דער רמבן ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח ס'איז דא נאך א חנוכה ביי דיר באהאלטן א חנוכה היינטיגע חנוכה יעצט ברענגט דער רמבן א לשון נאך א מדרש וואס לייגט א מינוט קאפ וועט איר וויסן וואס ס'טייטש איך גיי צינדן חנוכה ליכט לייג קאפ א מינוט ער זאגט ס'איז דא נאך א מדרש א צווייטן מדרש ברענגט עס דער רמבן א תנחומא בהעלותך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ווען ס'איז געווען חלשה דעתו של אהרן פארוואס איז ער נישט געווען מיט די אלע נשיאים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור אל אהרן אל תתיירא לגדולה מזו אתה מוכן, דיר ווארט עפעס גרעסערס, פארוואס? ווייל שהקרבנות וואס זיי האבן מקריב געווען יתבטלו אחר חורבן הבית, אבל שלך הדלקת הנר לעולם אל מול פני המנורה יאירו, וואס הייסט לעולם? פרעגט דער רמבן היינט איז דא א מנורה? היינט איז דאך נישטא קיין מנורה? זאגט דער רמבן שלך לעד קיימת מיינט אונזערע חנוכה לעכט. ס'איז א פחד פון ווער ס'לערנט פשט הראשון הערט זיך אן ווי פשט אינעם רמבן איז אז ווען א איד גייט צינדן חנוכה לעכט צינדט ער אן די מנורת המקדש שלך לעד קיימת דאס איז היינטיגע חנוכה לעכט. מ'זאל מתעמק זיין אביסל אין דעם רמבן פונקט ווי א רמבן אין תקפו כהן אין תגרי לוד שלך לעד קיימת דער ישמח ישראל ברענגט דעם רמבן זאגט דער דעם מדרש זאגט דער ישמח ישראל דו ווייסט די פשט אין דעם מדרש איז אז די מנורה דאס איז א המשך דאס איז מנורת המקדש, דיין שטוב ווערט א בית המקדש און דו ביסט די כהן גדול און אזוי זאלסטו זיך שטעלן צינדן זאגט דער ישמח ישראל. וויסן נישט ווי רבי וויסן וואס דא ווערט, ווי זאגט דער שר שלום דער ערשטער בעלזער רב, ער זאגט מען זאגט והדליקו נרות בחצרות קדשיך, פרעגט ער מען האט נישט געצינדן בחצרות קדשיך מען האט געצינדן אין היכל, אין היכל האט מען געצינדן וואס הייסט בחצרות, וואס איז בחצרות? די חצרות רעדט מען אויף דיר, דו צינדסט אן דו צינדסט אן חנוכה לעכט ווערט דיין שטוב א חצר הקודש ווערט עס, דיין שטוב ווערט א חצר הקודש. איך צינד אן. מן המצר קראתי קה ענני במרחב קה מיט דעם מרחב גימטריא נר צוויי הונדערט פֿופֿציק ווייל דארטן אין אלע מצרים פליגט מען דארטן ארויס אוי פון אלע מצרים פון גרעסטן פארנעם א קב הישר רבותי וואס איז כדאי עס געבן א טייטל דורך פאר חנוכה לעכט פאר די לעכטלעך אזוי אביסל אריבער גיין מיטן פינגער אפילו אין פרק צדיק ו' ער שרייבט דארטן פייער אז ווען א מענטש צינדט חנוכה לעכט מלאכי עליון שרפים ואופנים קומען אריין אין א אידיש הויז צו זעהן זיין עבודת הקודש אין חנוכה לעכט זאגט מלאך גימטריא אמן זיי ענטפערן אמן א מורא'דיגער רב קב הישר דארטן ער זאגט און ער שרייבט דארטן רבותי עס שטייט פון רי שרייבט אין ארי הקדוש אז א נר מצוה מנבא עתידות כמו נביא, זאגט דער רב קב הישר דארטן, די פראבלעם איז, דער נר איז מנבא עתידות כמו נביא זאגט די ארי הקדוש, די פראבלעם איז אונזערע אויגן, זאגט ער איינער וואס האט רוח הקודש קען זעהן דורכן נר חנוכה וואס וועט זיין א גאנץ יאר. אין באיאן איז באקאנט א מעשה, אז דער אלטער באיאנער, דער לייפציגער, האט, ס'איז געווען א איד האט געהייסן רבי מאיר פישמאן, און דער רבי מאיר האט אים כסדר געמוטשעט, ער האט געוואלט א מטבע, אויף ווען? אויף לאחר אריכות ימים. עס איז געווען אין ריזשינער קינדער איז געווען אזא זאך. ביי די ריזשינער קינדער איז געווען אזא זאך אז מען האט אריינגעלייגט א מטבע אונטער די תכריכים. ער האט געוואלט א מטבע, עס איז בעסער מען נעמט דארטן מיט אפאר טויזנט בלאט גמרא מיט יראת שמים מיט מעשים טובים, אבער עס איז געווען אזא זאך אויך א, בקיצור. און דער רבי מאיר פישמאן האט אים כסדר געמוטשעט ער וויל, ער וויל א מטבע, ער האט אים נישט געענטפערט. ער האט פארשטאנען פון דעם האט צייט. און עפעס א יאר שטייט דער באיאנער זכרונו לברכה אזוי ביי דעם לעכט מיטן גאבע, און ער האט גערעדט אזוי צום גאבע, האט אים געזאגט אז שטייט אין ארי הקדוש אז די נרות מצוה מנבא עתידות וועט זיין א גאנץ יאר, און שמועסט ער שמועסט, אינמיטן דורך האט ער אריינגענומען ארויסגענומען די האנט אין קעשענע און ארויסגענומען א מטבע, דאס האלט פאר מאירן אבער זאלסט נישט רעדן גארנישט פון דעם. האלט עס פאר מאירן אבער נישט רעדן האט נישט געוואלט זאל ווערן, אים נישט אריינגעבן קיין נערוון, אדהכי והכי האט מען שוין געדארפט אין טהרה שטיבל. שוין געווען. מיר מיר מיינט ס'זאל זיין נאר שמחה זיי האבן געזעהן פארשטייט אונז זעהן מיר נישט איך איך זעה נישט די עולם מסתמא זעהט יא די זעהסט נישט די אויגן האסטו נישט אבער די קאפ האסטו זעה די קאפ זאל נישט זיין ככל הבשר די האסט דא א לעכטלעך וואס די צינדסט דא אן די די ניסים לעכטלעך איז גיב א קוק אז ס'שטייט אין רמבן נישט רמבן ספר זכירה א תלמיד פון רמבן ספר זכירה איז א תלמיד פון רמבן ער שרייבט דארטן סגולה מעולה לשמירה כל השנה סגולה מעולה לשמירה כל השנה ס'איז א מצרך מבוקש אין תשפ"א, לשמירה כל השנה, סגולה מעולה לשמירה כל השנה, שיאמר בחנוכה כל לילה אחר הדלקת הנר שבע פעמים ויהי נועם, כך מצאתי כתוב, ער ברענגט די ספר זכירה ברענגט מצאתי כתוב. אונז זעמער נישט ס'וועט זיין א גאנץ יאר אבער קענסט דאך שאפן עס זאל זיין א גאנץ יאר, אויב זיי האבן געזען ס'וועט זיין א גאנץ יאר קענסטו דו מאכן א שמירה לכל השנה, צו איינער וואשט זיך אויס די נשמה אביסל מיט א קי"ט דארטן, אבער אלץ נאר מיט א שפרינג מיט א זינג, דאס דארף גיין מיט א שפרינג דאס איז די הויעך מיט א שפרינג, אבער זאלסט וויסן וואו דו טוסט זיך, אז די בני יששכר די באקאנטע בני יששכר וואס ברענגט, הנה אעידה לך שלשה עדים נאמנים, ער ברענגט שלשה ווער איז דאס? די ערשטע זאגט ער, הלא המה הרב עיר וקדיש בעל הרוקח, מרבותינו הראשונים, זאגט ער אשר דבריו מקובלים מאליהו הנביא זכור לטוב, זאגט די בני יששכר, שפעטער ברענגט ער די צווייטע די מהרל, שידוע זאגט ער שדבריו נאמרו ברוח הקודש והיה משתמש בספר יצירה, און ווער איז דער דריטער? ר' פנחס'ל קאריצער, זאגט ער הרי לך שלושה עדים נאמנים וואס זיי האבן געזאגט אז ווען א איד גייט צו חנוכה ליכט, יעדער מענטש, דער קליינער גארנישט, ער גייט צינדן חנוכה ליכט ווערט דארט נתגלה דער אור הגנוז מששת ימי בראשית, דארטן ווערט דער אור הגנוז, דארטן איז הנר מצוה מן הבא עתידות. מיר האט מען דערציילט פאר אפאר יאר צוריק א אינגערמאן, א אינגערמאן געוואוינט אין קוממיות אויב ער וואוינט היינט, און דעמאלטס געוואוינט אין קוממיות, האט מיר געזאגט לא עלינו ולא עליכם, ער האט זיך אויפגעכאפט א פרי מארגן, לא עלינו, ער זעט דאפלט, יעדע זאך זעט ער דאפלט, אלע עסקנים און מיילעך פירער זאל אריינגיין טיף אין בילד, מען האט איבערגעדרייט די וועלט, די בראך איז געווען, אז מען האט נישט געטראפן פון וואו דאס קומט. אזא זאך גייט מען דאך אריבער, איך דארף דאך נישט מסביר זיין אלע טעסטן מיט אלע, איז אלץ אלץ אריבער און יחד כולם הודו ואמרו אז נישטא אויף דעם קיין רפואה בכלל, מען ווייסט נישט פון וואו ס'קומט, ווען מען ווייסט פון וואו ס'קומט וואלט מען געקענט דאס, האט ער מיר געזאגט אז ער איז געשטאנען ביי די חנוכה לעכט צוויי שעה האט ער געוויינט דארטן, ער האט געוויינט דארטן, געזאגט רבונו של עולם נאר דו אליין, ער האט געזען אז נאר דו אליין, נישט דווקא אין די מנין, ער האט געזען, ער האט געוויינט דארטן, ער זאגט צוויי שעה, ער זאגט נאך אין חנוכה איז געווארן סדר, ער זעט היינט כאחד האדם. נאך אין חנוכה וואך, דאס צו נעמען באטראכט רבותי, האורות הניסים איז אורות זאלן זיין אייערס, אונז דארף מען נישט די מעשה, די מעשה שטיין, מען זאל נישט וויסן פון אזעלכע זאכן, אבער וויסן די הייליגע דברי חיים זאגט אויף ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, זאגט דער דברי חיים, נראה שלראותם איז כמין השתמשות, ס'טייטש אז ס'יא השתמשות, מען טאר נישט להשתמש אלא לראותם בלבד, ס'טייטש אז לראותם איז יא אן השתמשות, זאגט ער יא, כמו, זאגט די דברי חיים, כמו רופאי הנפשות, עד היום הזה ווייסן עס אלע פסיכאלאגן, פסיכאלאגן, פסיכיאטערס, אז מען גיבט א קוק אריין אויפן שטערן וועסטו נישט זען די מצב פון דעם מענטשן, די מצב הנפשי, אויף די נאז אויכעט נישט, אויף די אויער אויכעט נישט, ווי זעט מען די מצב הנפשי פון א מענטשן?

תפילה איז יעצט תפילה, זיך געבן א, דאס זיין דער חיבור צווישן מיר מיטן אייבערשטן. און רבותי, לאמיר נישט מאריך זיין, וואס די עיקר מצוות היום וואס איז? וויבאלד מיר זעען הלכה'דיג איז דאס די עיקר וואס? קובעים בהלל והודאה, וויאזוי איז דאס פאר'סמ'ט? שטייט נישט, לכאורה על פי דקדוק וואלט געדארפן צו שטיין קובעים להלל ולהודות, וואס איז בהלל, ווי דאס פאר'סמ'ט זאלסטו טועה, איז בהלל, די הלל מאכט די יום טוב, אן קיין הלל איז נישט קיין יום טוב בכלל, בהלל דאס מאכט דעם יום טוב. דאס איז קובעים בהלל. וואס איך געמיינט הלכה'דיג, ווייל וואס איר קוקט אריין אין חכמת שלמה אין תרפ"ג, זאגט דער חכמת שלמה קלוגער, זאגט ער, זאגט ער אז טאמער איינער זיצט אין תפיסה, אין בית אסורים, יושב בבית אסורים, און ער האט א א צוויי אפציעס, אדער לאזט מען אים צינדן חנוכה לעכט, אדער הלל בציבור, וואס זאל ער מאכן? ער גייט נישט אלע ביידע. נאר אדער חנוכה לעכט אדער הלל בציבור, וואס זאג וואס זאל ער מאכן? זאגט ער זאל נישט צינדן חנוכה לעכט, זאגן הלל בציבור, הלל בציבור איז פאר חנוכה לעכט, קובעים בהלל והודאה. די זעלבע זאך זאגט ער א יוצא בשיירה, איינער וואס גייט א שיירה, א וועג, ער גייט א שיירה. רבותי איך רעד נישט וועגן הלל, מען רעדט אויף הלל בציבור, אויף דעם זאגט ער עס, אויף הלל בציבור אז ס'איז פאר פאר חנוכה לעכט. ער זאגט וכן א יוצא בשיירה, ער גייט אונטערוועגנס, און ער האט א אפציע ער קען דא אריינגיין ערגעץ צינדן חנוכה לעכט, אויב טאמער גייט ער צינדן חנוכה לעכט, איז וועגן דעם זייגער וועט ער מארגן נישט האבן קיין הלל בציבור אינדערפרי, ווייל די וועג זאגט ער זאל נישט זינגען צינדן חנוכה לעכט זאגן הלל בציבור. פארוואס זאג איך עס דא? כ'מיין דא למעשה איז נישט קיין תפיסה איז נישטא דא, א בית אסורים איז נישטא דא, קיין שיירות איז אויך נישטא דא, ווי קומט עס דא אריין? דאס קומט אריין וועגן עפעס אנדערש, ווייל אזוי שטייט דאך אין הלכה שואל ומוכר כסותו אויף חנוכה לעכט, יא? מען דארף פארקויפן די אנצוג אויף חנוכה לעכט, מען דארף מסירות נפש אויף חנוכה לעכט, מען דארף אויך מסירות נפש ארויסגיין פון בעט אויף הלל בציבור, מסירות נפש, בחורים מ'דארף בלויז מסירות נפש דא בחורים, מסירות נפש ארויסגיין פון די בעטן. און דא זאגט ער מאכט ער דארטן א ליינען קרישמע שעל המיטה אינדערפרי. ער הייבט זיך אויף פארן זמן קרישמע, ליינט קרישמע און דרייט זיך אויס אויף די אנדערע זייט שעל המיטה און דער קרישמע שעל המיטה אינדערפרי. פארשטייט? זאגט ער א א מסירת נפש אויף הלל בציבור, הלל בציבור איז פאר חנוכה לעכט, בציבור אויפן שרייען קובעים בהלל והודאה. מ'דערציילט נאך. אז ס'איז געווען, ס'איז געווען ביים הייליגן דברי חיים, מ'האט אים מזכיר געווען א דיבוק, א דיבוק, א פרוי איז דאס געווען, מיט עפעס וואס מ'האט געטון אין דעם, ס'איז נישט געגאנגען, האט דער דברי חיים געזאגט, אז ווען ער זאגט הלל, ווען ער מאכט די ברכה חנוכה, זאל מען, זאל זי שטיין ביים, ביים טיר, זי זאל שטיין ביים טיר, און אזוי איז געווען, דער צאנזער רב האט אנגעהויבן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצותיו וצונו לקרוא את ההלל, און גלייך די דיבוק ארויסגעגאנגען. כ'מיין במה דברים אמורים? אונז זעמער דאך נארמאלע מענטשן, אבער די אלע דבוקים קען ארויסגיין בהלל, די אלע וואס האט זיך אנגעקלעבט די אלע פוסטע מעשות, די אלע איבעריגס וואס האט זיך אנגעקלעבט קען ארויספליקן בהלל, נאר ארום און ארום. יא. ביי קובעים בהלל וועט דיר זאגן, טשעבינער רב האט אויסגעקלאפט פאר הלל. האט טשעבינער רב אויסגעקלאפט האט געזאגט מען זאל נישט זאגן הלל פונקט ווי ראש חודש ווייל ראש חודש איז נאר א מנהג און אין חנוכה איז דאס אדער מדברי קבלה אדער מדאורייתא אדער מדברי קבלה האט ער אנגעזאגט נישט זאגן הלל פונקט ווי פונקט ווי ראש חודש ראש חודש איז נאר א מנהג און דא איז אדער מדברי קבלה אדער דאורייתא דער וואס טייטש די גמרא אין פסחים קי"ז די גמרא זאגט הלל זה מי אמרו הלל זה מי אמרו, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותן על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, ולכשנגאלין אומרים אותן על גאולתם. איז דא ראשונים וואס האלטן אז ס'א חיוב דאורייתא. פאראן די ביאור פון ר' ירוחם פישל פערלא אויפן סמ"ג, שרייבט ער דארטן קריאת הלל כבר אמרו בפירוש שהיא מדאורייתא. אפילו די וואס האלטן אז ס'איז נישט דאורייתא איז דברי קבלה וואס איז זיכער נישט קיין מנהג, נישט כגון ראש חודש, און ממילא איז וואס? אבער עס ווערן געזאגט.

און אזוי דרייט מען איבער פון אלע מניעות אויף נעימות, און פון יון אויף נוי, ארום און ארום איז אלץ אויסבאקן, אז דו עסט אביסל קאכן אינעם הייסן טאג אריין, אביסל מיט א זיסקייט. יא, האט ער ארויסגענומען דארטן, ער האט ארויסגענומען די דיבוקים, אוי וואסערע דיבוקים אונז קען מיר ארויסנעמען אנא השם כי אני עבדך פתחת למוסרי, אוי וואסערע אנא השם מלטה נפשי וואס קען פליקן ביי אונז בגוף ובנפש וואס מ'קען אנא השם הושיעה נא, באקאנט א גערער ווארט, דער אמרי אמת האט געזאגט אז דער שפת אמת האט געזאגט באנא השם קען מען געהאלפן ווערן, האט דער אמרי אמת געזאגט אז די עולם האט פארשטאנען באנא השם הושיעה נא, און יאך זאג אנא השם מלטה נפשי, האט די לב שמחה געזאגט און יאך זאג אנא השם כי אני עבדך, ארום און ארום, אלע אנא השם. ס'זאגט דער בן איש חי, א מורא'דיגע ווארט אויף הלל, איך האב פריער פארגעליינט די גמרא אין פסחים, די גמרא זאגט אזוי נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותן על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, ולכשנגאלין, אומרים אותן על גאולתם. און דער רש"י זאגט אויפן פלאץ, וואס איז על כל צרה וצרה שלא תבוא?

דער בן יהוידע זאגט אויפן פלאץ על כל צרה וצרה מיט דעם הלל תקנו, די תקנה מיט דעם אז על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, ס'זאל זיי נישט קומען קיין צרות א גאנץ יאר, ווייל אפילו חלילה עס וועט קומען זאגט ער דורך דעם הלל לכשנגאלין אויך זאל וועט גלייך זיין א גאולה. אזוי איז פשט אין די גמרא זאגט ער? ער ברענגט די לשון דארט אין בן איש חי, ער זאגט דארט בחנוכה, דארט אין וישב שנה שניה זאגט ער ויזהר בהלל של חנוכה, כי אפילו בחג המצות אין אומרים הלל גמור, וכאן אומרים הלל גמור שמונה ימים, על כן פארשטיי וואס דא טוט זיך, יאמר אותו בכוונה בשמחה רבה. זאגט דער בית ישראל דער בית ישראל האט געזאגט אז הלכות חנוכה אין שלחן ערוך איז תר"ע תר"ע תרע"א זאגט ער תרעא איז דאך טויערן אז מען עפנט אלע טויערן האט ער דערציילט א מעשה, און אויף דעם האט ער גלייך געשאסן א שארפע ווארט, דאס זאגט אזוי, ארויסגעשלאסן. זאגט אז עס איז געווען א אייניקל פון דברי חיים, וואס איז געפארן מאכן געלט פאר זיך, און ער איז אנגעקומען צו עפעס א גביר, האט דער גביר אים געזאגט, איך האב עפעס א קשיא, פארענטפערסט מיר די קשיא קריגסטו א מטבע. זאגט ער יא, פרעגט ער אים די אייניקל פון חיים יא, וואס איז די קשיא? זאגט ער מיין קשיא איז די גמרא זאגט אין שבת קנ"א, אמר רב יוסף נקטינן, מיר האבן במסורה, האי צורבא מרבנן לא מיעני, א תלמיד חכם ווערט נישט קיין ארעמאן, פרעגט די הייליגע גמרא, והא קא חזינן דמיעני, מ'זעט דאך אז ס'ווערט יא א ארעמאן א תלמיד חכם, ענטפערט די הייליגע גמרא, אם אית אם איתא דמיעני, אהדורי אפתחא לא מיהדר, די פשוט'ע פשט אפילו ער ווערט א ארעמאן, אבער א מחזר על הפתחים וועט ער נישט זיין. א מחזר על הפתחים וועט ער נישט זיין, האט דער גביר געפרעגט א קשיא דעם הייליגן דברי חיים'ס אייניקל, דו ביסט דאך א תלמיד חכם, און וויאזוי ביסטו א מחזר על הפתחים? די גמרא האט זאגט דאך אם איתא דמיעני, אהדורי אפתחא לא מיהדר, אפילו ער ווערט ארעמאן וועט ער נישט זיין א מחזר על הפתחים, דו ביסט דאך א תלמיד חכם, וויאזוי ביסטו מחזר על הפתחים? דו ענטפערסט מיר די קשיא קריגסטו א מטבע. האט די אייניקל פון דברי חיים געזאגט פארן גביר איך האב געלערנט אנדערש פשט אין די גמרא, איך האב געלערנט פשט אין די גמרא אם איתא דמיעני, אז די זעסט א תלמיד חכם א עני די ווייסט פארוואס? ווייל אהדורי אפתחא לא מיהדר, ווייל ער האט נישט געמאכט די השתדלות, ווייל ער האט זיך נישט געדרייט ביי די טירן, ווייל ער האט נישט געקישט די מזוזות ביי די בעלי בתים כשרים דפה, אם איתא דמיעני, אז די זעסט א תלמיד חכם א עני ווייסט פארוואס? ווייל אהדורי אפתחא לא מיהדר, ווייל ער האט נישט געדרייט ביי די טירן. האט געענדיגט דעם ווארט האט ער געשריגן די בית ישראל א מורא'דיגע ווארט, האט ער געזאגט אם איתא דמיעני, וויאזוי קען זיין א תלמיד חכם א עני? ארעם מיינט דאך א עני מיינט דאך נישט נאר אין געלט, מען מוטשעט זיך אינגעלייט מוטשען זיך, א צורבא מרבנן מיעני, געוואלד, ווי קומט דאס אזא זאך? אם איתא דמיעני, די ווייסט פארוואס זאגט ער? ווייל אהדורי אפתחא לא מיהדר, ס'איז דא זמנים וואס די אייבערשטער מאכט אויף אלע טויערן, אז דו זעסט א אינגערמאן מוטשעט זיך זאלסטו וויסן ווען די טויער איז געווען אפן האט ער נישט געקלאפט די טיר ער איז געווען דעמאלטס שקוע אין די פאנטשקעס און די קניידלעך און אנדערע זאכן אם איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר ווען ס'איז געווען אין בראכט האט ער נישט אויסגענוצט די צייט איר פארשטייט דאס איז געווען א המשך אויף די מעשה וויאזוי ער האט געלערנט פשט די אייניקל פון דברי חיים האט דאך געלערנט פשט אם איתא דמיעני ווייל ער איז נישט געווען קיין מחזר על הפתחים אויף דעם האט עס געזאגט די בית ישראל די טייטש פשוט גערעדט אויף אונזער שפראך גערעדט. דא ביי יעדע טיר איז דא אזא ריגעלע, א צינגעלע, יא, מען פארמאכט די טיר מיט א צינגעלע. ס'פארקלאפט זיך אמאל א טיר, איינער פאר א שידוך, איינער אויף א ישועה, קינדער, איינער א רפואה, איינער א ישועה, יעדער איינער מיט זיינס, איינער פרנסה, יעדער איינער מיט זיינס. א צינגעלע, מען קלאפט און מען קלאפט. די צינגעלע גיט דער רבונו של עולם א ריק דאנערשטאג פארנאכט, יעצט מאך אויף די טירן, יעצט קלאפ די טירן, אם איתא דמיעני, אהדורי אפתחא לא מיהדר ווייל מ'איז געלעגן אין די פאנטשקעס. פאנטשקע איז א חשובע זאך א ניגון. אם איתא דמיעני, מען דערציילט נאך אז ס'איז געווען ר' שלמה לאייגער, ר' שלמה'לע אייגער איז געווען א זון פון ר' עקיבא אייגער, ר' שלמה'לע אייגער'ס שווער איז געווען א גרויסער גביר, און ער האט איבערגעלאזט צוואה אז די ערשטע אייניקל וואס ווערט געבוירן ביי איינע פון זיינע קינדער וואס וועט געבן א נאמען, מען וועט געבן א נאמען נאך אים, זאל מען אים געבן הונדערט טויזנט רובל. די עולם פארשטייט אליין אז דעמאלטס הונדערט טויזנט רובל איז פונקט ווי היינט שווערע מיליאנען. דעמאלטס הונדערט טויזנט רובל. אזוי איז געווען די צוואה. די ערשטע אייניקל וואס מען וועט געבן א נאמען נאך אים, זאל מען געבן הונדערט טויזנט רובל. רבי שלמה'לע אייגער האט געהאט די ערשטע אינגל. און ער האט געגעבן א נאמען נאך אים, אבער די אינגל איז נישט געווען קיין בר קיימא, ער איז אוועק, ער איז אוועק. און נאכדעם האט זיין שוואגער געהאט א אינגל, און דער שוואגער האט אויך געגעבן א נאמען נאך אים, און דא איז געווארן א שווערע דין תורה צווישן זיי ביידע, וואס איז אנגעקומען צו דעם פוסק הדור דער חמדת שלמה. וואס איז געווען די דין תורה? רבי שלמה'לע אייגער האט געטענה'ט, איך האב געהאט די ערשטע אינגל, די ערשטע אינגל, איך האב געגעבן א נאמען נאך אים, גייט עס זיך אריבער די הונדערט טויזנט רובל פאר וועם? פארן קינד, ואב יורש את בנו, געהערט עס צו מיר, אב יורש את בנו. די שוואגער האט געשריגן, האסט געהאט די ערשטע אינגל אבער דאך נישט קיין בר קיימא געווען, ער איז נישט קיין בר קיימא. דער חמדת שלמה האט אפגעהאלטן דעם פסק א חודש צייט, ווייל ער האט געוואלט א תשובה פון רבי עקיבא אייגער אליין שטילערהייט. די תשובה איז געקומען אז די הונדערט טויזנט רובל געהערט נישט צו ר' שלמה'לע אייגער. פארוואס? האסט טאקע געהאט די ערשטע אינגל, האסט טאקע געגעבן א נאמען, אבער עס איז נישט קיין בר קיימא. האסט טאקע נאמבער אַכט, האסט טאקע אין מיליאנען, אבער אז עס וועט נישט זיין קיין בר קיימא וועט עס ביי דיר נישט בלייבן. אז דו'עסט ארבעטן אין די טעג. וואס הייסט האסט געהאט די ערשטע אינגל, געגעבן א נאמען, אנגעגרייט הונדערט טויזענט רובל, אז עס איז נישט קיין בר קיימא פליט עס אוועק ופרח לו. אז דו'עסט ארבעטן אין די טעג, ס'איז נאמבער אַכט, אבער ארבעט אריין אין די טעג, דריי זיך מיט מיטן דריידעלע. אהדורי אפתחא לא מהדר. נו, פארשטייט זיך רבותי, די ערשטע זאך איז דאך צו אויסנוצן די צייט ווי מען שמועסט, ווי ווי זאגט ער דארטן די טריסקער מגיד, יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון, ס'ווערט א נייע וועלט חנוכה, זיי נישט מספיד דעם עבר אינגאנצן, פארגעסן דעם עבר, דלא למספד בהון, באניי זיך אינגאנצן, פון למטה מעשרה, באניי זיך אינגאנצן. נאר מען מוז דא באטאנען נאך איין נקודה רבותי, אז אזוי מטבע הדברים שטייט אין ישמח ישראל שטייט בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון, אז אין כ"ה איז אריינגעזעצט אלע אכט טעג, אלע אכט טעג איז אריינגעזעצט אין כ"ה, ס'איז א גרויסע די ערשטע טאג חנוכה די ערשטע לעכטל, מטבע הדברים אבער עס קומט די צווייטע לעכטל די דריטע לעכטל ער האט זיך שוין צוגעוואוינט ער דארף שוין נאכאמאל חיזוק ער האט שוין זיך אויסגעקלערט ער ווייסט שוין נישט.

אודך כי עניתני, אודך, אבן מאסו הבונים, און פארוואס דארטן אין די סידורים איז די ערשטע מאל אין גרויס און צווייטע מאל אין קליין, פארשטאנען די קשיא? פארוואס זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה די זעלבע ווערטער, און ביידע זענען גרויס? זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי איז די זעלבע ווערטער ביידע די זעלבע גרויס? און אודך כי עניתני ותהי לי לישועה די ערשטע טאג גרויס און צווייטע טאג קליין, האט די מלמד געלאכט.

דא איין תשובה די ב"ח מיט בית יוסף זאגן ביידע די זעלבע ווייל יעדן טאג איז נתחדש א נס א אנדערע נס יעדן טאג איז א נייע נס ס'איז נישט די צווייטע טאג די דריטע טאג יעדע טאג איז אן אנדערע נס אינגאנצן די אנדערע נס תוס' אין תענית כב זאגט נאך מער כל יום נתגדל הנס ס'ווערט גרעסער ביז ס'קומט אן זאת חנוכה ווען שוין מראין באצבע זאגט די ישמח ישראל ווייזט מען שוין מיט די פינגער די די ניסים ונפלאות ס'ווערט גרעסער און דו געוויינסט זיך צו ער האט זיך צוגעוויינט, איז די גאנצע חנוכה ביי אים מופרך, ווייל די גאנצע חנוכה איז דאך עוקר זיין די, דעם חלודה פון מלומדה. באנייען אינגאנצן. און זאגט דער שפת אמת, אז פארוואס די מהדרין יעדן מאל הידור מצוה, וואס איז הידור מצוה ביי אתרוג? אן א בלעטל, קאסט נאך א בלעטל, אן א בלעטל, תפילין, הייליגע תפילין, טלית, וואס איז די הידור? די זעלבע מצוה, נאר שענער, חנוכה די איינציגסטע מאל זאגט דער שפת אמת וואס די הידור מצוה איז א אנדערע תבנית המצוה בכלל עס איז נר לכל אחד ואחד נר ליעדן טאג נאך א נר עס איז א אנדערע תבנית המצוה פארוואס זאגט דער שפת אמת ווייל היות אז דער דער חנוכה איז נאר עוקר זיין דעם חלודה פון מלומדה דעם מלומדה עוקר זיין האט מען געמוזט משנה זיין דעם גאנצן תבנית אז עס איז א נייע אינגאנצן עס איז א נייע זאך אינגאנצן. רבותי, לאמיר מסיים זיין מיט נאך איין נקודה. מסיים זיין מיט איין נקודה. מען רעדט אזוי פייער, ס'דארף זיין פייער. דארף מען אכט געבן נר איש וביתו, אז די גאנצע שטוב זאל ברענען, און חלילה נישט פארברענען קיינעם. אז פון דיין פייער זאל זיך קיינער נישט אפבריען. במה דברים אמורים? איז געווען דער גאלדענער רבי זכרון לברכה דער עולם געדענקט דאך אים. ער איז אוועק די ערשטע נעכטל טאקע, ער איז אוועק די ערשטע לעכטל חנוכה. דעמאלט האט זיך גערעדט וועגן דעם שהחיינו. ער האט געפלעגט איבערזאגן די טאלנער אז רבי חיים אנטיניער האט האט געזאגט שטענדיג אז א פלא פארוואס מען מאכט נישט קיין שהחיינו פאר יציאת נשמה, מען גייט דאך ארויף אין א עולם אין א נייע וועלט. און רבי חיים אנטיניער האט עס געמאכט. ער האט געצינדן חנוכה ליכט ס'איז געווען דעמאלט שבת. עס איז שבת געווען דער ערשטער לעכטל, ערב שבת, געמאכט דעם שהחיינו איז אוועק אינמיטן קבלת שבת. די טאלנער האט עס כסדר געפלעגט איבערזאגן, ביי אים איז עס אויך געווען אזוי, ער האט זיך אוועק געשלעפט. אוועק נאכן שהחיינו. בכל אופן זאלן אלע דערלעבן דא שהחיינו'ס, הונדערט און צוואנציג שהחיינו'ס, ביי חנוכה לעכטס אליין. נישט חנוכה לעכט, חנוכה לעכט אכט מאל יעדן יאר. אבער על כּל פּנים, דער טאָלנער, זיי דערציילן דאָרטן ביי דער חנוכּה-ליכט, ער האָט געקאָכט און געפֿלאַקערט, ער האָט געהאַט אַ קאַפּל פֿון רבי ר' זישע, האָט עס אָנגעטאָן נאָר ביי חנוכּה-ליכט, פֿלעגט מאַכן אַ קאָשיקל לעבן דער חנוכּה-ליכט, איז געווען כּולו אש, כּולו אש. איז דאָרטן געווען אַ מאָל אַ אייניקל זײַנע, האָט ער דאָרטן, ווי ער האָט געצונדן חנוכּה-ליכט און ער האָט געקאָכט, דער אייניקל איז דאָרטן אַריבערגעלאָפֿן אַ אינגל, אריבערגעלאפן האט אים איבערגעדרייט די חנוכי' האט אים אויסגעלאשן די חנוכי' איבערגעדרייט צובראכן צושטאכן האט ער אים געזאגט אויפן מינוט זאגן זיי האט ער אים געזאגט מותק! דו האסט מיר מזכה געווען יעצט די ערשטע מאל אין לעבן מיט כבתה אין זקוק לה א זיס קינד די ערשטע מאל אין לעבן מיט א כבתה אין זקוק לה ביי א צווייטן וואלט געווען דארטן א כבתה איר פארשטייט אבער אזוי קוקט עס אויס ווען מען דינט דעם אייבערשטן אבער עס איז. מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט דערציילן, ער פלעגט, ער האט געזאגט אז ער פלעגט דאווענען סלאנים די ערשטע יארן נאכן חתונה, ער האט זיך געדאווענט אין סלאנים, האט ער געזאגט ער האט דארטן געהערט כסדר די מעשה, אז ס'איז געווען נאך די יסוד העבודה איז אוועק, נאך די יסוד העבודה איז אוועק, איז געווען דארטן א ש ו, נישט געוואוסט וועמען צו נעמען, ווייל ס'איז געווען דארטן די משפחה לייבן, איינס איינס ס'איז געווען דארטן לייבן מ'האט נישט געוויסט וועמען צו נעמען, דער מכריע דער מכה בפטיש וואס איז געווען צו נעמען דעם דברי שמואל ער האט ממשיך געווען נאכן יסוד העבודה איז געווען די מעשה וואס דער דברי שמואל איז געווען פארנומען מיט חנוכה לעכט א גאנץ יאר אבער רבותי האט נישט קיין טעות נישט וועגן דעם גענומען ממש נישט וועגן דעם איז ער געווארן סלאנימער רבי ווארט באלד וועט איר ער איז געווען פארנומען א גאנץ יאר מיט חנוכה לעכט ער האט אראפ גענומען די זיתים פון בוים די צמר גפן די וואטע, געמאכט די פתילות, די מעטשעס, ער האט געפלאמט ביים מאכן די מעטשעס, געלערנט און געדאווענט דעמאלטס ווען מען האט געמאכט די מעטשעס, מיין זיידע ר' משה מרדכי לעלעווער פלעגט זאגן אז ער איז געווען ביים קארלינער ווען ער האט געמאכט די מעטשעס, האט ער געזאגט די פנים זיינע האט געפלאמט ווען ער האט געמאכט די מעטשעס פונקט ווי אין מצות בעקעריי. שטייט אין ספרים הטבה כשרה, הטבה דארף א כהן, הטבת הנרות, הדלקה כשרה בזר, הטבת הנרות די צוגרייטן די פתילות. בקיצור, ער האט געמאכט די פתילות, ער האט געקאכט די דברי שמואל, געווען חנוכה לעכט, געווען ידוע, עס געווען א קאכעניש, ער האט געמאכט די מעטשעס, ס'איז געווען פייער. מען געווען אויף צו א שבת ער איז געפארן צום זיידן צום יסוד העבודה אויף שבת, ער האט צוגעגרייט די פתילות, לאנגע צייט, תוך כדי זאגן תהילים מיט לערנען, כסדר געמאכט די פתילות, און אנגעגרייט, שוין. גאנצע עבודה און ער איז ארויף געגאנגען שפעטער צום זיידן צום יסוד העבודה הערן חנוכה לעכט, די פלאן איז געווען ער קומט שפעטער אראפ צינדן, אזוי האבן זיי אלע געמאכט מ'גייט ארויף צום זיידן צום רבי'ן און שפעטער אראפ גיין, ווען ער איז געווען אויבן האט זיך עפעס א מאן דהו אריינגעכאפט דארטן אין שול, ער האט נישט געהאט קיין לעכטלעך, און דא האט ער געזען ס'גרייט אזעלכע שיינע לעכטלעך, האט ער גענומען א שוועבל און געמאכט א ברכה להדליק, מסתמא זיכער האט ער עס געמאכט מיט התלהבות אפילו, מאכט להדליק מיט שעשה ניסים, און ער האט געצינדן. און די עולם האט געוויסט באלד קומט אראפ ר' שמואל, פייער גייט דא באלד, ווייל מען האט געוויסט דאס איז זיין גאנצע לעבן ביי חנוכה לעכט דאס איז זיין, מען האט געוויסט ס'גייט דא פייער, ער האט געזאגט ער איז אראפגעקומען נאכן חנוכה נאך זיין זיידענס חנוכה לעכט און האט געזען די לעכטלעך ברענען, האט ער געזאגט די לעכטלעך ברענען שוין אוי, ער האט אנגעהויבן צו זוכן עפעס א שעוה ליכטל ס'איז שפעט, א שעוה ליכטל, גארנישט נישט קיין שעוה, ער האט געטראפן איין חלב לעכטל געצינדן נר איש וביתו און נישט גערעדט פון דעם קיין ווארט, לא בדיבור ולא במחשבה, דערפאר האבן זיי אים גענומען אן, ס'איז געווען א ספק ווען ס'איז קיינעם דאס האט געווען די מכריע. איר פארשטייט רבותי נישט ווייל ער האט צוריקגערוקט וועגן דעם פייער, נאר וועגן אחר הדברים האלה, מיין זיידע מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט דערציילן די מעשה, האט ער שטענדיג דערציילט אזוי זה לעומת זה דערציילט א מעשה וואס איז געווען ביי זיין זיידן ביי רבי דוד'ל, איז געווען רבי דוד'ל דא אין ירושלים, רבי דוד'ל פון עיר הקודש פון לעלוב פון ירושלים, האט ער אים.

מיט א ביסל הערינג מיט מצה'לעך, מיט א מיץ ענבים מיט א בעכער אין די זייט, זיי האבן אוועקגעלייגט אז ווען ער וועט ענדיגן די עבודה זאל ער האבן צו מאכן קידוש, און ער איז אראפגעגאנגען מאכן ממשיך זיין זיין נשמת מיט זיינע עבודות הקודש וואס ער האט געארבעט געדאווענט, און בשעת וואס ער איז געווען אין די עבודה האט זיך אריינגעכאפט עפעס א הונגערישע א הונגער, א הונגערע מענטש, א מענטש איז געווען הונגער, הונגעריג, א הונגעריגע מענטש, אריינגעקומען אין שול, און ער האט געוואלט עפעס טועם זיין, און האט געטראפן די קוגל גרייט, מיט מיץ ענבים, אה! האט ער געמאכט על כן בירך מיט א ברען, מיט א בורא פרי הגפן, ויקדשהו, אה! און האט, און האט, שפעטער איז דער עובד ארויפגעקומען און האט געזען אז ס'איז נישטא, געפרעגט ווער האט עס געגעסן, און ער האט אים באפאלן, און דעמאלטס ווי אזוי האט מען דעמאלטס פארשטאנען פארוואס רבי דוד'ל האט אים נישט גורס געווען? אז מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט דערציילן די צוויי מעשות אז זה לעומת זה, אים האט מען געמאכט רעבע נישט וועגן די עבודות פון חנוכה, וועגן אחר הדברים האלה, און ער האט אים נישט גורס געווען וועגן אחר הדברים האלה, ווייל נאך די גרויסע עבודות ווי דו פלעגסט אביסל טאקע ברענען, ברענען, ברענען, אבער גיב אכטונג די שטוב זאל זיך נאר דערווארעמען פון די אלע זאכן, ס'זאל נישט חלילה וחס. און דערציילט עפעס אין סלאנים א מורא'דיגע מעשה, דערציילן אז די בית אברהם איז געגאנגען צינדן חנוכה ליכט איז געווען א שבת חנוכה, די בית אברהם, א שטיק פייער, פארן קריג, געגאנגען צינדן שבת חנוכה חנוכה ליכט, און דער רשדי דער אינגער רבי געווען דעמאלטס א אינגל האט אים איבערגעדרייט די חנוכיה, עס איז צובראכן געווארן, און ער האט געגעבן א קוק אויפן זייגער מען קען שוין נישט צינדן, וועסט זאגן ער האט געגעבן א שמייכל ארויס, ער האט געזאגט די זעלבע באשעפער וואס האט געהייסן להדליק האט געהייסן נישט כועס זיין, געגעבן א שמייכל ארויס. א צווייטע אינגערמאן שבת חנוכה וועגן אים האב איך נישט געצינדן, אוי! די זעלבע באשעפער געגעבן א שמייכל ארויס, די זעלבע באשעפער וואס האט געהייסן להדליק, וויסן מיט א ווארעמקייט, דארף זיין נר איש וביתו, איז ידוע, די חפץ חיים האט דערציילט אז ער איז געווען ביי ר' נחום הארדנער ביי זיין רבי, ער חנוכה לעכט, און ער ווארט, ער זעט ווי ער ווארט, ער צינדט נאכנישט, ס'איז געווארן שפעט, ס'איז אריבערגעגאנגען, ס'איז געווארן שפעט, ביז זי איז אהיים געקומען, זי איז אהיים געקומען און ער האט געצינדן, האט האט דער חפץ חיים געזאגט, האט ער געפרעגט שפעטער דעם רעבן, רבינו, רעבע, ס'איז אריבער די צייטן, הלכה, אין הלכה, האט אים רבי נחום הארדנער געזאגט, הלכה, אין הלכה איז די הלכה אז טאמער ס'איז דא א מענטש האט געלט אדער אויף נר חנוכה אויף נר שבת, אדער אויף נר שבת, וואס איז די הלכה, וואס דארף ער צינדן? נר שבת פארוואס? וועגן שלום בית עדיף, איז טייטש ווען איך צינד חנוכה לעכט און זי קומט אהיים שפעטער און זי האט נישט זי האט אן עגמת נפש וואלט בעסער געווען ווען איך צינד נישט ווייל שלום בית איז דוחה חנוכה לעכט, איז הלכה צו נישט? ס'איז ארום און ארום, ס'איז נישט נאר אויפן יא ס'איז נישט נאר אויפן ווארטן נאר איר ווייסט דאך ווי האט איר געזאגט רבי שלמה זלמן אויערבאך א יונגערמאן האט אים געפרעגט נאכן חתונה וויפיל אזייגער דארף מען אהיים קומען נאכן חתונה האט ער געזאגט ס'איז בכלל נישט אינטערעסאנט ווען מ'קומט אריין די שאלה איז ווי אזוי מ'קומט אהיים. ווי אזוי מען קומט אהיים, רבי זלמן בריסלס אייניקלעך, רבי זלמן בריזל'ס אייניקלעך האבן מיר געזאגט שוין נישט איין מאל, אז ער האט זיי געזאגט הוראה פארן חתונה, ער האט געזאגט הדרכה, אז וואס דו גייסט אריבער אין כולל, אין אין ביזנעס, צו אין די ארבעט, וואס דו גייסט אריבער, ס'איז ביז די טיר פון שטוב, קומסט אריין אין שטוב, דארטן מוז זיין שמחה, פארגעסן פון אלץ, זיי זאגן אז דער רב זלמן איז אלט געווען פינף און נײַנציק יאר, אבער ווען זי איז אוועק איז ער אלט געווען עטליכע אכציג, ווען זיין רעבעצן, זיי זאגן אז די אייניקלעך אז ביז די עטליכע אכציג ער איז אריינגעקומען אין שטוב האט ער געמאכט א קאדאטשקע משמח זיין די שטוב. נר איש וביתו, רב זלמן. און ער איז געווען דער מענטש ער איז געווען שדכן אמאל ביי מיין זיידן. ביי רבי שמואל הערש ראזענפעלד, ביי דעם אינגסטע איידעם, איז ער געווען שדכן, און מיין זיידע האט אים געצאלט געלט, האט ער געקויפט מיט דעם וואס? די בגדים, וואס איז די בגדים? תכריכן, תכריכן, און האט עס אוועק געלייגט אויבן אויפן שאפע, אויבן אויפן שאפע, און געזאגט ער זאל אריין גיין שפעטער צו רבי זלמן, האט ער אים געזאגט זלמן עס איז נישט בסדר, ווייסט דער רבי האט דיר באצאלט געלט, שדכנות געלט, און איך בין געווען דער מציע, די הלכה איז אז א מציע קריגט א שליש. א שליש געהערט צו מיר. רבי זלמן זאגט, אה, בסדר, קום אריין, דאס איז דארטן אויבן, קענסט נעמען אינגאנצן, נישט א שליש. ער האט אפגעטרויטן פון דארטן, ועוד מה, און רבי זלמן האט עס געהאלטן, לימים האט ער עס געהאלטן דא אין דער ירושלימ'ער קאפטן, עס איז דאך דא דא א קעשענע. דא דא, ער האט דא געהאלטן די תכריכן, נישט איינמאל איז ער געגאנגען מיט דעם אין קארלינער שול א קאדאטשקע, אזוי האט עס אויסגעגעבן אזוי, וגילו ברעדה מיט א שמחה, על כל פנים ארום און ארום. ארום און ארום און לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט פון די וואך, איך האלט שוין לאנג אין איין מסיים זיין, אבער א שיינער מסיים, האלט אין איין מסיים זיין, דער דער דער מסיים זיין מיט א ווארט אבער פון די וואך דאך יוסף הצדיק וימאן איז דא א שלשלת, פארוואס איז דא א שלשלת? האט דער דברי שמואל געזאגט, דער דברי שמואל געזאגט, ער זאגט אזוי, אין דער ביזנעס וועלט ווייסט מען, מקור הדברים הוא אילו איז אין רוקח שוין, וואלט איך פארליינען לשון פון רוקח. ער זאגט אין ביזנעס וועלט ווייסט מען, אז איינער וואס ארבעט פינף פארטאגס ביז שפעט ביינאכט, ער ווערט פון דעם א גביר? אה! ווערט א גביר פון דעם? ארבעטן פון פארטאג ביז שפעט ביינאכט מאכט א אכט ניין טויזענט דאלער און פרנסה בריוח חתונה מאכן בצמצום נישט קיין גביר פון וואס ווערט מען א גביר איין גוטן ביזנעס אינמיטן טאג ווערט מען א מיליאנער עס איז מצליח אפאר אזעלכע א מיליארדער די אלע גבירים ארבעטן פון אינדערפרי ביז ביינאכט אה איין גוטן ביזנעס אינמיטן טאג פון דעם ווערט מען א גביר די ארבעטן פון פארטאג ביז שפעט ביינאכט דאס איז די פרנסה. די זעלבע זאך איז די מצב ברוחניות זאגט די אייבערשטער פאר מענטשן, איך האב דיר געהייסן לערנען און דאווענען פון אינדערפרי ביז ביינאכט דאס איז פרנסה, נישט קיין גביר, א גביר איז איין וימאן אינמיטן טאג פארמאך די אויגן פארמאך די מויל, דאס איז די שלשלת למעלה למעלה, יוסף הצדיק איז געווארן גרויס, א גביר דאס איז איין וימאן און דאס איז די לשון פון רוקח, ער זאגט די תורה האט נישט געשריבן קיין מעשות, די תורה איז נישט קיין פלאץ פון מעשות, די מעשה פון יוסף הצדיק האט די תורה געשריבן, ער שרייבט דארט אין על כן יעצום עיניו מראות ברע אויף די אויגעלעך, שאם עוצר רוחו יזכה כיוסף השליט על הארץ, יוסף, יוסף הצדיק, דער מלאך זיין מיניסטער אינזין זאגט ער בכל מי שבא דבר עבירה לידו, און פירש ממנו מאהבת השם לא מיראת אנשים, זוכה ועולה לגדולה, תדע שכן הוא שלא עלה יוסף לגדולה אלא מפני שפירש מן העבירה מאדונתו אשת פוטיפר. ס'שטייט די תורה דערציילט נישט קיין מעשות, דאס וויסן איז געווען די וימאן און וויאזוי יוסף הצדיק איז געווארן גרויס, און די תורה פאר אונז א לימוד לדורות, אזוי האט געזאגט די חפץ חיים אז א גאלדען גריב, וואס הייסט א גאלדען גריב, וויאזוי ווערט מען וויאזוי איז מען געווארן א גביר, מ'האט געגראבן אין די בערג, און מען קוקט אויס ווי א שווארצע קויל, דארטן האט ער געטראפן גאלד, איז געווארן א מיליארדער. זאגט דער חפץ חיים, און זאגט פאר די בחורים, האט ער געזאגט אז ער האט אים געזען דארטן גראבן, ער קוקט דאך אויס ווי א שווארצע קויל, פארשוויצט, פארשווארצט, גיב א קוק, דו קוקסט אויס א שווארצע קויל, ער לאכט אויף דיין קאפ, ער ווייסט מארגן איז ער א מיליארדער, ער גייט דאך, ער נעמט דאך ארויס די גאלד, האט דער חפץ חיים געזאגט אזוי קוקט אויס א איד בשעת נסיון ווען ער האט א מריבה עם יצרו. זעט אים אויס א שווארצע קויל, דאס איז זיין גאלדען גריב, דא זיין וימאן איז א שלשלת בקדושת החיים, זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן זוכה זיין כאשר שמענו כן עוד נחזה, ניסים ונפלאות שהיו בימים ההם בזמן הזה. דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון,